א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וארא. כ'האב געוואלט זאגן לעולם ס'איז נישט פרשת וירא נאר וארא, דאס איז אויך א טאנג טוויסטער וואס מ'האט אויסגעהאקט די ציין פאר די קינדער, סאו ברוך השם מ'איז שוין ניצל געווארן פון דעם אויך. ס'דא אין נחל דולב, ווער ס'ווייסט ווי דאס איז, דארטן ווי הרב הצדיק הרב ר' שלום יודא גראס וואוינט, דאס הייסט רמות בית שמש, דארטן איז דא אלע גאסן הייסן נחל, נחל דאס, נחל יענץ, איינס הייסט נחל דולב. איז דא דארטן אן אלטער איד וואס ער גייט מיט א שטעקן כאילו ער ברויך א שטעקן, און ווען א שיין מיידעלע גייט דורך געט ער א זאג אוי נפל לי את המטה, ס'איז מיר אראפגעפאלן די שטעקן, און אפשר הייבסט עס מיר אויף, דערווייל לייגט זי זיך אראפ עס אויפצוהייבן פארשטייסט, קוקט ער ווי ס'איז נישט צניעות'דיג צי כדומה, און נאכדעם וויל ער האבן א קאנווערסעישאן, האב איך שוין געזאגט אסאך מאל, איך לאז ענק נאכאמאל זאגן. ס'איז דא דער איצקאוויטש וואס האט פארקויפט די טויס האט א ברודער וואס האט געהאט א סטראוק און דער חזר מיטן סטראוק איז ער אמאל אהיים געגאנגען האט ער געהאט א פעקל און ער האט געבעטן א זיבן יעריג מיידל זאל עס אים אריין טראגן אין שטוב און זי נארעלע האט עס אים אריין געטראגן און ער האט איר גערעיפט אויפן בעט מען האט עס פארשוויגן פארשטייסט ס'דא געלט האט מען עס פארשוויגן. למעשה זיי האבן זייערע סיסטעמס וויאזוי זיי טוען דאס, ער נעמט א שטעקן און ער זאגט קום מיידעלע העלף מיר, די זעלבע האט מען אראפגעשלעפט דעמאלטס אין בעלז, מען האט אראפגעשלעפט בחורים אז מען זאל העלפן די ספרים אויף פסח, כ'וויל ענק אויסלערנען רבותי עס איז נישט קיין שום מצוה צו העלפן יענעם, נישט קיין מצוה א קינד זיכער נישט, ער זאגט איך דארף האבן העלפ, זאגט מען אנטשולדיגט איין מינוט, מ'רופט צו און ס'דא די וואס הייסן זיך דארטן, חברים, זיי זאלן אייך קומען העלפן, ווייל מה נפשך, גיי אין די גאס, זאגט איינער איך האב נישט צו עסן, פרעגט מיך א צווייטער געסטו אים נישט קיין געלט, זאג איך ניין, ס'איז דא א וועלפעיר סיסטעם, ס'קען נישט זיין אז ער האט נישט, די זעלבע דא אויך, אז דו קענסט נישט שלעפן דיין פעקל, ווי איז די גאווערמענט זאל דיר צוגעבן העלפ, זיי געבן פאר יעדן העלפ, במילא וויל איך ענק זאגן, רעדטס ענק נישט איין, אז ס'איז מצוות, ס'איז אלץ עבירות, בקיצור. יעצט האט מען אים שוין געכאפט און די פאליס איז שוין ווי מ'זאגט אן טאפ אוו איט, אבער איך וויל וועגן דעם עס זאגן ווייל מ'זאל וויסן, רבותי לערן דיינע קינדער ס'איז נישט קיין מצוה, אויב יענער זאגט דיר העלף מיר נאר אריין דא, העלף מיר נאר, העלף מיר נאר, העלף מיר נאר, ניין ניין איך העלף דיר נישט, איך בין א מיידעלע און איך בין מחויב מיט קדושת ישראל טאר איך דיר נישט גיין העלפן, אדער ער זאל זאגן איך בין א בחור'ל א יונגעלע און איך האב מורא אז דו וועסט מיר אריין שטופן דיין. פיפיק אין מיין תחת. סימפל. פלעין טאלק. ס'האט מיר געזאגט יעצט איינער אז ער האט געוואלט עפעס א איד האט אים געבעטן מען זאל אים העלפן זאגט ער איך וויל נישט איך האב מורא דו'סט מיר טאטשן דעם פיפיק האט ער אנגעהויבן צו לאכן וואס? אזא שפראך רעדט'ס איר? זאגט ער יא נחום רויזנבערג האט אונז אויסגעלערנט דעטס איט רעד אפן און זיך באהאלטן.

עניוועי, זיי זענען צוגעשפארט, איך בין דארט געווען, אז ס'האט זיך געעפנט עפעס אן אנדערע פון תולדות אהרן, גיי איך אריין אפאר טעג צוריק, געדארפט ארויסשיקן עפעס א טעקס ריטורן, יעצט איז דאך די סוף טעקס סיזען, געדארפט עס ארויסשיקן נאך ביפאר די יער איז אווער, איך גיי צוזאם ארויסשיקן, ארויספרינטן א עלף פעידזש'דיגע, ווייסט די אלע וואטעווער, גיי איך צו שטילערהייטסען און איך געב אים א פרעג, זאג איך וויל דיך עפעס פרעגן, איך האב נישט קיין כשר'ן טעלעפאן, וואלסט מיר געקענט ארויסשיקן, ווייל איך וויל עס נאך שיקן צוריק צו די איי אר עס געסיינטערהייט.

איז עס איר זאגט אז דעם תולדות אהרן רעבע האט דער גראבער עזריאל גליק פארפירט מיט די מספרים, דאס איז הונדערט פראצענט אמת, זיי אליין שעמען זיך מיט דעם אז אזא גרויסער קנאי ווי זייער רעבע האט געכאפט התפעלות פון דעם גראבן עזריאל גליק און געלאזט אז ס'זאל זיין טרייפות אין גאנץ ירושלים. טשא, דער אמת קומט ארויס צוביסלעך. יא, גיט מיר נחום, איך הער אויך אייער שיעור יעדע וואך, און איך פארשטיי נישט פארוואס איר דארפט רעדן ווען איר האט די וואך אפגעזאגט ביי די שיעור מחילה קראצער, איך פארשטיי נישט ווי ס'קומט אריין דער ווארט דא, און. כ'ווער ווי אלץ סתם ליב נישט צו רעדן איין ווארט, אנדערע ווערטער פארשטיי איך, באנעלע איך פארשטיי נישט ווי ס'קומט דא אריין. שכח. לאמיר עס דיר מסביר זיין זייער פשוט. יעדער רב רופט זיך עפעס א נאמען פון א שטאט, קען מיינען ס'זענען געווען אמאל רבנים אין די שטאט, יעצט ס'איז געווען אינדערהיים איז געווען א רב, נישט זאגן זיין נאמען, נישט געווען דער גרעסטער תלמיד חכם, נישט דער שארפסטער רב, האט מען אים געשטעלט ער זאל קראצן די וושט, די וושט איז. מען פלעגט שטאפן די גענז, האט מען געעפנט די וושט, מען האט געקוקט צו עס האט צו עס איז געלעכערט וכדומה, פלעגט מען דעם רב רופן די וושט קראצער, קען זיין ס'געווען אנדערע רבנים וואס האבן אויך געהאט דעם טייטל, וויל איך דיר מסביר זיין, איך קוק מיך אום דא אזוי ביי די רבנים, אזאלכע נואפים, אזאלכע דרערד ליגערס, און מען רופט זיך נאך הוד כבוד קדושת מרן אדמור שליטא, זייער א מיקסד מעסעדזש וואס ער געבט פאר די יוגנט. וואס זענען זיי באמת? מחילה קראצערס, דאס האבן זיי געטון, זיי זענען אריינגעקראכן אין די מחילות פון די קינדער, די מלמדים און די רבנים, און זיי האבן געמיינט ס'איז א דזשאוק, און נאכדעם האבן זיי נאך געלייקנט, זיי ווייסן פון גארנישט, זיי האבן געמיינט ס'איז א דזשאוק. ס'איז דא יעצט דער רב שטיינבערג וואס מ'האט איינגעזעצט דא אין ארץ ישראל, און מ'דארף אים די וואך געבן, די וואך צו די אנדערע וואך געבט מען אים די משפט, ער האט געהאט צו טון מיט אשת איש, מיט תלמידים, מיט וואס דו ווילסט, און זיין ווייב האט מודה געווען, זי האט געוואוסט דערפון. שרייט ער יעצט, ס'איז אלעס געווען קאנסענט, זיי האבן מיך זייער ליב, איך בין א שיינער מענטש. געווען פאר צוויי וואכן צוריק אין ארץ ישראל איינער וואס איז געקומען טענה'ן, מען האט אים שוין איינגעזעצט, ער האט גערעיפט זיינע קינדער, אים געגעבן אסאך יארן, מען האט אים געהייסן באצאלן שטראף. האט ער אויך געקומען טענה'ן איך ווייס נישט וואס מען וויל, די מיידל האט געוואלט מיט מיר לעבן, איז גע'חלש'ט אז זי זאל מיט מיר לעבן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ברוך מרדכי האט געשריגן אז דער וויקטים איז געקומען פון קאשוי אריין ער זאל האבן סעקס מיט ברוך מרדכי, דאס איז אנבעליוועבל. סאו כדי מען זאל נישט האבן א מיקסד מעסעדזש אז דאס זענען נישט קיין רבנים, דאס זענען מחילה קראצערס מיט פיפי קראבערס, געב איך זיי דעם ריכטיגן נאמען. איי וועסטו פרעגן פארוואס, זאל איך דיר ענטפערן, ס'איז דא אן אלטע מלחמה וואס ס'גייט יעצט פאר צווישן מיר און צווישן די הנהלות איבעראל. זיי טענה'ן מ'טאר נישט רעדן אזוי אפן, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, דו מאכסט קלוג די קינדער, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט. פיין. און למעשה, איך האלט אז ס'איז נישט אמת. איך האלט אז זיי ווייסן אלעס, דעי נאו עווריטינג. נאר וואס, די עלטערן ווילן עס נישט מודה זיין. איז למעשה טוט זיך דא א גרויסע מלחמה צו מ'האט געדארפט רעדן אפן. צו נישט, און איך האב גערעדט זייער גרעפיק, איך האב גערעדט אזוי ווי איין בחור צו ווי איין יונגל רעדט מיט א צווייטן, למעשה זאגן מיר היינט אלע מחנכים וואן ביי וואן זיי קאלן מיך אפ, ר' נחום דו האסט געווינען, דו ביסט געווען גערעכט מיט דעם אויך, כ'בין גערעכט אז ווען מען באהאלט ווען מען זאגט עפעס דא דארטן עפעס אן אבר עפעס צווישן די פיס, און דא רבנים וואס האבן גערעדט אביסל מער גרעפיק האבן געזאגט צווישן די פיס, און דערויף געגאנגען זוכן וואס איז צווישן די פיס, נישט דא גארנישט צווישן די פיס, עפעס אן אבר איז דארט דא, בקיצור. ס'האט א נאמען, ס'הייסט אדער א פיפיק, אדער אן אות ברית קודש, אדער אן ערווה, וויאזוי דו ווילסט, אבער ס'האט א נאמען. ס'איז נישט קיין אבר, דער בחור זוכט דעם אבר, ער טרעפט גארנישט, און זיי זאגן היינט אלע דו האסט געראטעוועט דעם דור, זיי טענה'ן צו מיר אז די קינדער אין חדר האבן באקומען דיין מעסעדזש זייער זייער גרעפיק, און ווען איינער וויל זיי אנטאטשן האט מען אנגעהויבן צו שרייען ווי משוגע. און דאס חזיריי געווען אזוי אפן, איך וועל דיר ארויפלייגן יואלי ראטה. יואלי ראטה זאגט אז ס'אריינגעקומען איינער אין זיין ישיבה, א איד, א מידל עידזש, א עלטערע, און ער געפרעגט א בחור, האט אים געזאגט ווייסט כ'האב דיך אזוי ליב, ביסט דאך אזא שיין יונגעל, איך מעג דיך אנכאפן? דאס איז נישט קיין בושה געווען? דאס פארשטיי איך נישט. יענער פרעגט די אינגעל אפן צו ער מעג אים אנכאפן, דאס אינגעל ווייסט דאך נעבעך גארנישט, אמאל האט מען דאך נישט געוואוסט. היינט וואס איז געשען איז אז דער בחור האט אים געגעבן אזאלעכע מכות אז ער איז אנטלאפן. שרייט צו אים יואלי ראטה, האסט געטון אן עוולה. פארוואס? ווייל אז דו האסט אים געגעבן מכות און ער האט נאך געקענט אוועקלויפן, האסטו אים נישט געגעבן גענוג. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אמ, איך האב אויסגעלערנט די מיידלעך, א מיידל זאגט זי האט געפאנטשט דעם בעלעבאס ווייל ער האט איר אנגערירט די דדים בהוד יפיה, ער האט איר אנגערירט די ברעסט, דעט דעטס אגלי. ווען דאס מיידל, די בעסט קעיס סינעריאו, בלייבט זי שוין א פגוע פאר איר גאנץ לעבן און זאל צאלן הונדערטער טויזענטער דאלער פאר טערעפי אויב זי וועט האבן. ווען נישט וועט זי גיין צו ביליגערע און עס וועט גארנישט העלפן און די בעסערע העלפן אויך נישט אייביג. סאו דער איז דזשאסט נאו ריזען אז יעדער חזיר מעג זאגן אפן א בחור ביסט אזוי שיין כ'האב דיך אזוי ליב אפשר מעג איך דיך אנכאפן און איך טאר נישט זאגן דעם פיפיק. זאגן מיר היינט אלע נחום דו האסט געמאכט אזא פענאמענעל דזשאב דו האסט דיר אפילו נישט פארגעשטעלט. זאג איך איך האב עס נישט געמאכט כ'האב געזען די מצב ברענגט צו דעם און כ'האב געהאט אביסל סייעתא דשמיא ווייל הוא שמסר עצמו עליה. דארט א מעשה אין די משניות, עס איז געווען שער ניקנור, איז דער ברטנורא מסביר אז ער האט זיך מוסר נפש געווען צו ברענגען דעם טויער אין בית המקדש, אינמיטן וועג די שיף האט אנגעהויבן שיער צו זינקען, און ער האט עס נישט אראפ געווארפן, ווייל ער האט געוואלט ברענגען אין בית המקדש שער ניקנור, מילא הייסט עס אויף זיין נאמען היות שמסר עצמו עליו, כ'האב מיך מוסר נפש געווען פאר די קינדער, פאר די סעיפטי, איי סאו נאבאדי וואס טאלקינג עבאוט איט, סאו איף יו רילי וואנטעד מי טו טאלק, האב איך עס גערעדט אזוי ווי איך האב געקענט. און ברוך השם איך האב אליין נישט געוואוסט, איך באקום נאך יעצט, נאך יעצט זאגן זיי מיר שכוח, און מען מאכט שוין היינט אסיפות איבעראל אין תלמוד תורה'ס ווי אזוי צו רעדן מיט קינדער, אבער זיי זאגן אלע נחום איטס וועי וועי וועי ביאנד יו, ס'איז דרייסיג יאר צוריקשטעליג. נו, ברוך השם אבי איך מאך א גוטן דזשאב. סאו וועגן דעם וויל איך דיר מסביר זיין וואס דאס הייסט א מחילה קראצער איז באמת די בעיסיק א זאך וואס די רב האט מיט אונז געטון ער האט געקראצט די מחילות אדער דעם פיפיק אזוי ווי יענע רבנים פלעגט מען רופן וויישעט קראצערס געווען זענען די רבנים רופן מחילה קראצערס יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס איך וויל ס'זאל אריינגיין צו יעדן קינד א וואס דאס הייסט א מחילה און וואס דאס הייסט א פיפיק און אז די רב האט עס געקראצט און ער האט געטון אן עוולה ער האט אריינגעשטופט זיין פיפיק אין דיין תחת און דעטס אלל ראנג. און דעטס די אנלי וועי טשילדערן אנדערסטענד, און נישט מיט רמזים קענסטו גארנישט לערנען מיט קיינעם, וועגן דעם רעד איך דערפון, איך גיי עס איך גיי וואטעווער איך וועל האבן א מיעסן נאמען אז דאס קינד וועט קענען פון דעם פארשטיין וואס מען האט געטון און דורך דעם וועט אויסקומען אז ער וועט זיך קענען פראטעקטן און דער רב וועט מורא האבן, איים דזשאסט גאנע סעי איט. טאמער דו האסט א פראבלעם מיט דעם, הענג אויף די פאון. איך האב קיינעם נישט געהייסן זאל זיצן אויפן פאון, כ'האב מיך נישט אויפגעשטעלט אינמיטן א בית מדרש און זיך גענומען דרש'ענען. סאו דאס איז די וויישעט קראצער מיט די מחילה קראצער מיטן פיפיק קראצער, דעטס אלל איט איז, איט איז, איטס טו טעל די טשיילד קיינער טאר דיך נישט אנרירן, אריינשטופן אין דיין מחילה נישט אין דיין מויל און נישט לאזן יענעם קראצן דיין. פיפיק, און דו זאלסט יענעם אויך נישט קראצן אין פיפיק, טאמער געט דיר יענער דעם פיפיק צו קראצן, צו זאגן דעם רב זייער גוט, נעם ביידע טעסטיקלס און צוקוועטש זיי ס'זאל ארויסקומען, די בייצים זאלן ארויספליען, דעטס אלל, די אנלי וועי יו גאנא פראטעקט יורסעלף, קיינער וועט דיך נישט פראטעקטן איף יו דאנט פראטעקט יורסעלף. יעצט מען מוז אויך פארשטיין אז מ'האט קיינמאל נישט געלערנט באמת מיט די קינדער אז ער אליין טאר זיין פיפיק אויך נישט קראצן, און ווען ס'ווערט א קישוי אבר איז דארף ער זיך אוועקטוהן פון שמוץ און ער דארף טראכטן פון תורה, אידישקייט, און פון אייבערשטן, כדי ער זאל נישט צוקומען אז ס'זאל קומען ארויס זרע לבטלה, און דאס האט מען קיינמאל נישט געלערנט אונזערע קינדער. דער רבי, דער סאטמאר רב זכר צדיק לברכה האט געזאגט. פאר א בעל תשובה די שווערסטע זאך נגיעות אז מען זאל זיך נישט אנרירן דעם אייגענעם פיפיק ווייל ער איז אויפגעוואקסן ווען ער האט געוואלט האט ער עס געטאטשט און ווען ס'איז געווארן א קישוי אבר האט ער עס געריבן, פלוצלינג אז ער ווערט א בעל תשובה זאגט מען אים דו מוזט אויפהערן מיט די אלע זאכן, מיין די רבי האט עס געזאגט נישט אויף בעל תשובות נאר אויף גרים איך בין נישט זיכער אבער דאס איז א אמת מען קען נישט אויסלערנען ביי די צען יאר א קינד טאטש דיך נישט און שפיל דיך נישט ווען ער שפילט זיך שוין פון די דריי און די פיר און די פינף און אנדערע העלפן אים צו און דאס איז די וויכטיגסטע זאך אין אידישקייט אז מען זאל לערנען מיט די קינדער יראת שמים, און דאס איז וואס אונז טוהן מיר נישט, אונז טוהן מיר נישט די אלע זאכן, און ס'איז א גרויסער אומגליק, וויבאלד אונז טוהן מיר נישט די אלע זאכן טוהן מיר אונז קאנפראנטן אסאך גרויסע פראבלעמען, איין פראבלעם איז איינער האט ארויף געלייגט אויף א בלאג זייער זייער א מיעסן זייער א מיעסן טאוול, איך וויל עס אפילו נישט נאכזאגן פונקטליך. נאר ער טוט אויפרייצן די בחורים מיט יונגעלייט אז מען זאל מעסטערבעיטן, מען זאל זיך אויסרייבן, ס'איז אנבעליוועבל אז מען האלט שוין דא, און ער האט עפעס א גאנצע קאמיטעי מיט מענטשן וואס זיי האלטן מיט מיט דעם, און דאס איז פונקט דער הפך פון אונזער תורה הקדושה, אומזינסט גייט מען אין חדר און מען לערנט קדושה טהרה, און מען לערנט נישט אז די אלע זאכן איז פון די גרעסטע איסורים שבתורה, און דער אמת איז ווען מען לערנט מיט די קינדער, דעמאלטס וואלטן זיי זיך אפגעשיידט, זיי וואלטן עס נישט געטון, אז קיינער האט זיי נישט געזאגט ס'איז א פראבלעם פארוואס זאלן זיי עס נישט טון, דעי פיל גוד אבאוט איט, די זעלבע שרייען זיי נעבעך זענען געגאנגען אין מקווה און איינער האט זיי געטאטשט אין מקווה און אריין געשטופט אין די מחילה, דעי פעלט גוד אבאוט איט, סאו עט די ענד אוו די דעי זענען זיי געגאנגען נאכאמאל און נאכאמאל, און דאס איז וואס אונז פעלט, אונז פעלט חינוך, חינוך פעלט אונז, יראת שמים. יעצט ס'קען זיין די רבי נישט מסוגל ער זאל דאס זאגן די רבי אין חדר נישט יעדער איז מסוגל דארף מען האלטן א מנהל רוחני וואס ער זאל ארום גיין און רעדן פון די ענינים אין אן אנדערע קלאס יעדן טאג און נישט אנהייבן מיט גרעפיק און ארויס שלעפן דעם פיפיק און ווייזן יעדן וואס דאס איז באט סלאולי טו בילד אפ די טשילדרען און די זעלבע איז מיט די מיידלעך. די מיידלעך פלעגן מיר זאגן, זיי פלעגן מיר זאגן אז די בחורים האבן זיי געזאגט עז לאנג עז יו דאנט קאם האום פרעגנענט קען מען זיך ארומשפילן, פלעגן זיי נעמען די פילס, און זיי האבן נאך געהאט די פיל די מארנינג עפטער, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן, ביז ווילאנג אונז גיימער נישט פאררעכטן דעם חורבן האמער טאקע נישט קיין חינוך, איז ממש אן עק פון די גאנצע וועלט. יעצט מ'דארף וויסן נאך א זאך, די גמרא. איז אזוי מחמיר אין די זאכן, מ'טאר זיך די אייגענע ערווה, דעם אייגענעם פיפיק נישט אפזייפן, פארוואס? ווייל ווען מ'זייפט זיך עס אפ מיט די הענט ווערט עס הייס, ווען ס'ווערט הייס ווערט א קישוי אבר מ'קען צוקומען צו זרע לבטלה. די גמרא זאגט ווען איינער כאפט אן די אמה, די אמה דאס מיינט מען דעם פיפיק, איז כאילו מביא מבול לעולם, ס'איז אזא הארבע עבירה, ס'האט געברענגט א מבול אויף די וועלט, די גמרא זאגט יד. וואס די האנט כאפט אן די אמה, תקצץ, ס'איז אזא גרויס עבירה ביים אייבערשטן, אז ווען ס'וואלט געווען באמת א בית דין, צו ס'וואלט געווען סנהדרין צו וואטעווער, ס'וואלט געווען א לאו סיסטעם פון די אידן, וואלט מען אים גענומען די האנט און אפגעהאקט. און די אלע זאכן זענען די הארבסטע וואס איז דא, און דאס האט מען קיינמאל נישט געלערנט, און דאס איז א גרויס פארברעך אז מ'האט עס נישט געלערנט. דער מלמד האט עס נישט געקענט לערנען ווייל ער האט אליין אנגעכאפט דאס יונגל, מילא וואס זאל ער אים זאגן, כאפ עס נישט אן, וועט ער אים פרעגן נעכטן נאכט האסטו דאך עס מיר אליינס אנגעכאפט, און דאס איז וואס מען דארף אנהייבן נאכאמאל צו לערנען, ס'איז יעצט שובבים מען דארף אנהייבן א נייע זאך, מען לערנט מיט די קינדער קדושה וטהרה, מען דארף מיט זיי לערנען ווי אזוי זיי זאלן זיך שפילן אין די גאס, קיינער זאל זיי נישט אנרירן, אבער מען דארף זיי לערנען אלעס אז זיי אליין טארן אויך נישט, און ווען זיי פילן אז זיי רייבן און ס'הייבט אן צו ווערן צוהיצט מוזן זיי גראד זיך אפלאזן. ווייל ס'וועט צוקומען צו השחתת זרע לבטלה דאס איז די הארבסטע עבירה וואס איז דא אויף דעם איז מען געזעסן אין מצרים אויף דעם איז געווען די דור המבול מיטן דור הפלגה און אויף דעם איז געווען די אלע צרות וואס איז געווען און מען זעט ס'שטארבן נעבעך אזוי יונג קינדער יעצט איז אויך געשטארבן אין בית שמש א קינד מען איז עס תולה וועגן שטיינעמאנס מצבה איך קען זאגן א יא און איך קען זאגן א נישט איך בין נישט מחיוב צו זאגן א יא און איך בין נישט מחיוב צו זאגן א נישט אבער דאס אז קינדער שטארבן ווען די טאטעס מאכן א פגם הברית דאס שטייט אין אלע ספרים שטייט אין די גמרא. ס'שטייט אין אלע מוסר ספרים, דאס איז קלאר און דייטליך, אז א טאטע זינדיגט, אדער א מאמע, אדער זיי זינדיגן אינאיינעם, זיי האלטן נישט נדות ווי ס'דארף צו זיין, זיי האלטן נישט הרחקות ווי ס'דארף צו זיין, איז דא כריתות, אז די ספרים זאגן, דער אייבערשטער נעמט צו איין קינד, מה לי קטלה מקצתו, מה לי קטלה כולו. מ'וועט דאך נישט אויסהרגענען דעם גאנצן מענטש מיט די גאנצע משפחה ס'זאל בלייבן טאטעס זאלן שטארבן און ס'זאל נישט זיין ווער ס'זאל נעמען קער פון די יתומים. יעצט איז אויך געשטארבן א באבובער אינגערמאן פון די קרעטשינער באבוב ער איז א משגיח ער איז געגאנגען נעבעך ערליך צו פארדינען זיין פרנסה און עפעס איז געשען מיט זיין ביציגל און מ'האט די א קאר האט אים אזוי צו צוטראסקעט אז ער איז געשטארבן אויפן פלאץ און דאס ביציגל איז געפלויגן אפשר פערציג פופציג פיס אוועק. נו, מ'וועט זאגן אז דער אייבישטער טוט דאס נישט, אליינס טוט זיך גארנישט, פארוואס ער טוט עס, דאס דארף מען אונז אויספיגערן, אבער לאמיר נישט אלץ טרעפן אז די טעם פארוואס דער אייבישטער האט עס געטון איז פאר עפעס א קלייניגקייט, ווייל די קלייניגקייט איז דיך נישט מחייב, ווייל למשל דו וועסט נישט גיין צוברעכן די מצבה, יא? ביסטו דאך שוין קלאר מיטן אייבערשטן א נעכטיגן טאג, וואס איז מיט די קינדער? ווער וואטשט דיינע קינדער? עס זענען געשטארבן יעצט פיר קינדער, עס איז געשטארבן שוין יעצט א פופטס אין בית שמש, זאג איך פאר יעדן, דו ווייסט פארוואס? ס'האט גארנישט מיט שטיינעמאן, ס'האט צו טוהן ווייל עטס געטס נישט אבאכט אויף די קינדער, זאגט דער אייבערשטער, דאס איז מיינע משכונות, יו דאנט וואטש אווער דעם, איי טעיק אים בעק, איך נעם זיי גראד צוריק. און ס'איז ידוע אז אין בית שמש איז דא די גרעסטע אופן זנות וואס ס'איז דא, מ'האט יעצט אליינס איינגעזעצט אין בית שמש איינעם, וואס ער האט מיט די אייגענע טעכטער געלעבט, ער פלעגט וואוינען מיט זיינע אייגענע טעכטער, געהאט א שטוב מיט טעכטער, און אלע זענען אנטלאפן פון אים, און ס'איז געבליבן א יונגע מיידל וואס איז נאך צוועלף דרייצן יאר אלט, און די עלטערע קינדער ווייסן אז ער גייט מיט איר אויך טשעפען, האבן זיך מיישב געווען, זענען געגאנגען צו די שטאט, און זיי האבן געזאגט, ליסן, די טאטע האט אונז אלע געטשעפעט, ער טשעפענט די יונגע טאכטער אויך, דרייט זיך איבער יעצט גאנץ בית שמש א חסידישער יונגערמאן מיט אלע פיטשיווקעס. דאס איז אלעס געווען מותר און אויף דעם האט דער אייבערשטער נישט געקוקט און ער הי דידענט באדער הים, נאר אויף שטיינמאן'ס מצבה האט אים געבאדערט. יעצט וועט עטס הערן ווי הרב רבי יואל רוט זאגט פאר זיינע תלמידים, ס'איז געקומען איינער צו אים אין ישיבה און ער זאגט פאר א בחור, ווייסט ביסט אזוי שיין ביסט אזוי זיס אפשר קען איך דיך טאטשן? איר הערט א חוצפה, איך טאר נישט האבן א שמוציגן האטליין אבער יענער איד קען פרעגן אפן א בחור צו כ'קען דיך טאטשן? שטויגענע חברה, עניוועי. איז ער געגאנגען האט אים אנגעהאקט די ביינער, דאן איז ער געקומען דערציילן פאר רבי יואל רוט צו ער האט גוט געטון אז ער האט יענעם אנגעהאקט די ביינער, זאגט ער ניין האסט זייער נישט גוט געטון, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער ווייל אז ער האט געהאט גענוג כח צו אנטלויפן פון דא איז נישט געווען גענוג א גוטע פארשען פון שלעק, האסט אים געדארפט אזוי אנהאקן די ביינער אז מען זאל אים מוזן אוועקטראגן מיט די הצלה. עטס הערט אויס ווי הרב רבי יואל רוט איז דאס מסביר. זאלסט זייער אכטונג געבן פון שלעכטע חברים, ווייל א שלעכטע חבר קען דיך אזוי אוועק נעמען, דיך צונעמען נישט נאר דיין רוחניות, צונעמען דיין גשמיות אויך, נו, נעבעך קראנקע מענטשן, נישט געזונטע מענטשן, דא א בחור מיר געפרעגט אז עפעס זיך געטראפן דא א איד איז ארויף, עפעס א איד איז ארויף געקומען דא, און ער גייט צו צו א יונגל, איך מעג דיך אנכאפן, איך מעג דיך געבן א קוש.

זאג איך ביסט משוגע געווארן וואו איז דיין שכל אבער לאמיר נישט רעדן יעצט פון לאמיר יעצט לאמיר רעדן דו ווייסט יעצט איז געווען אין די נייעס מיטגעהאלטן די נייעס נו עפעס א רעפאבליקאנער סטעיט נו ווער האלט מיט די נייעס אלע אלע העכער קען נישט הערן העכער ווילסט ווילסט נישט זאגן העכער האסט מורא צו רעדן העכער? אלאבאמע האסטו מיטגעהאלטן די נייעס יעצט מושי? וויאזוי קען זיין אז די רעפאבליקאנער האט פארלוירן? ווייסט די מעשה דארט? האסטו מיטגעהאלטן די מעשה? ווייל יעצט איז מען געוואר געווארן אז פאר דרייסיג יאר צוריק האט ער געטשעפעט א קינד. איז יעצט אז די דעמאקראטן האבן געוואנען א פלאץ וואס מאכט אפילו נישט קיין שום פשט אפילו אז דארט זאלן די דעמאקראטן געווינען, נו, זאג איך אים, דו ביסט א פשוטע משוגענער, דו ווייסט אז א בחור יעצט, ביסט א זעכצן יעריגע בחור, ביסט א אכצן יעריגע בחור, איך ווייס נישט ווי אלט דו ביסט, דו מיינסט דו נעמסט יונגע בחורים און דו גייסט מיט זיי טון עבירות, יונגע יונגלעך, דו ווייסט אז ס'גייט קומען א צייט וואס די אינגלעך גייען גרויס ווערן און זיי גייען פארציילן פאר זייערע עלטערן, צי זיי זאלן פארציילן פאר זייערע חברים, דו גייסט זיצן אין תפיסה א גאנצע לעבן. דער רבי זאגט אין ספר המידות, ווער ס'טוט די עבירה, די עקלדיגע עבירות, ס'איז דא עבירות, יעדע עבירה איז עקלדיג, אבער ס'איז דא עבירות וואס מ'קען נישט ארויסזאגן פלעין די עבירה, עקלדיגע עבירה, דער קומט אן צום סוף אין תפיסה, דאס זעט מען מעשים בכל יום, דו מיינסט דו באהאלטסט דיך מיט א יונגעל, דו כאפסט א יונגעל יעצט שטילערהייט און דו און דו טוסט מיט אים אן עבירה, יא דער יונגעל איז מסכים, דו ווייסט געזעצליך וועט מען דיך ארעסטירן, יא אזוי גייט עס, מען וועט דיך ארעסטירן, מען וועט דיך איינזעצן אין תפיסה איין טאג, דו ווייסט ס'גייט נישט זיין קיין שום בית מדרש אין די וועלט וואס גייט. לאזן דו זאלסט אריינקומען אין דעם שול? דו ווייסט פון דעם? האט זיך נישט משוגע געווארן. אפשר געסטו א דרשה שוין פאר די פאר די קראנקע? זאגט ער מיך, איך וואס זאל איך טון? איך בין א בחור אין ישיבה און איך הער אויס די דרשות און און וואס זאל איך טון? איך האב איך איך נעם קינדער און איך מאך זיי אומגליקליך, וואס איז די עצה פאר מיר? די עצה פאר דיר איז תפיסה. די עצה פאר דיר מיט דיך איינשפארן איז תפיסה. דו ווייסט אז עס וועט קומען א צייט וואס דו וועסט נישט קענען דורכוואקן, דו וועסט נישט קענען גיין אפילו אין די גאנצע געגנט פון פון וואו ס'איז דא קינדער. און כ'מוז אייך פארציילן כ'האב געהאט דא א א שמחה, א אינגערמאן האט געמאכט א א שמחה א ברית, קומט ער צו מיר א טאג פארדעם אז איינער פון זיין משפחה וויל קומען צו די שמחה, אבער געזעצליך אויב קומט ער לעבן א סקול צוויי הונדערט פיס לעבן א סקול גייט ער גלייך אין תפיסה, נאר אויב די סקול געט א צעטל אז ער מעג אריינקומען פאר די און די שעה פאר די און געוויסע צייט. צו די ראש ישיבה איז מסכים אז איינער פון מיין משפחה זאל אריינקומען דא, הערסט? ביז ער ביז יארמער. סאו מען דארף זעצן א קאמיטעי, און האט מען אפגעמאכט קוק אהער וואס קען זיין די שעה עט קומען דא אין בית המדרש סעודת ברית, מען וועט זיצן דא, מען וועט האלטן א אויג אויף אים, ביז א מענטש נעבעך האט זיך נישט געקענט מתגבר זיין אויף זיין מחלה, ס'איז נישט קיין תאווה, נישט קיין תאווה, נעמען א צווייטן יונגל, נעמען א צווייטע בחור, נישט קיין תאווה, זאג עס נישט, איך בין אראפגעפאלן אין קדושה, ס'א מחלה, פשוטע מחלה. זיין גאנץ לעבן איז ער לחרפות ולדראון עולם. אינטערסאנטע זאך, א בחור קאלט מיך אן, וואס וואס האסטו רעדן צו מיר? זאג, איך בין שוין פארפאלן, זאג איך, ניין פארפאלן? נישט דא אזאך א מענטש איז פארפאלן, דו קענסט יעצט אנהייבן דיין לעבן. יא, וויאזוי טוט מען תשובה? דאס איז דיין תשובה. וואס זאל איך זאגן פאר די אייבישטער? דו זאגסט פאר די בחורים ביי די שיעורים, מ'הערט אויס גוט די שיעורים, דו זאגסט פאר די בחורים, פארצייל פארן אייבישטער וואס בין איך שולדיג אז איינער האט מיך קאליע געמאכט, נו וואס זאל איך זאגן אז קיינער האט מיך נישט קאליע געמאכט? הערסט? זאגסט ביי די דרשות, זאג רבונו של עולם איך בין א אומשולדיגע בחור געווען איך בין געגאנגען שבת ביי איינעם און איינער האט מיך רחמנא ליצלן געהארגעט איך בין געגאנגען צו א חבר און דער חבר האט מיר געוויזן אבער וואס זאל איך זאגן פאר די אייבערשטער זאג איך דו זאלסט זאגן פאר די אייבערשטער אז קיינער האט צו דיר נישט גערעדט איך פרעג אים ווען דו ביסט א יונגל אין חדר און מען זאגט דיר קלאר אין חדר דו ווייסט אז דאס און דאס איז אן עבירה אז מען טוט דאס און דאס אז מען היט זיך נישט די הענט אז מען היט זיך נישט די ברית איז אן עבירה וואלסטו געגאנגען טון דאס? מסתמא ניין? נו, מ'האט מיר עס נישט געזאגט אין חדר. כ'האב נישט פארשטאנען קיין רמזים. אפילו די חדרים וואס ברענגט שוין אראפ אמאל עפעס א, מ'ברענגט שוין אראפ א יומי דפגרא, ברענגט מען אראפ איינעם רעדן, איז אלץ בדרך רמז, קינדער פארשטייען נישט קיין רמזים. זאלסטו דאס זאגן פאר די אייבערשטער, באשעפער, איך בין שולדיג, איך האב געטון שרעקליכע זאכן, אבער אביסעלע לימוד זכות האסטו אויף מיך אז קיינער האט מיר נישט געזאגט. איך מיין, איך בין נישט אזוי קלוג אליינס אויספיגערן דאס אז דאס טאר מען נישט טון. וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע הארצרייסנדיגע זאך. צו הערן קינדער ווערן נתחנך אין חדרים און מען זאגט זיי נישט פשוט וואס אידישקייט איז, וויאזוי מען קען זיין א איד, אבער כ'זאג אים ביי מיר וועסטו נישט האבן קיין פלאץ, ביי מיר וועסטו נישט האבן קיין פלאץ, אז דו לויפסט נאך קינדער, דו קענסט דא נישט קומען, כ'האב דא געהאט א בחור, דו געדענקסט די מעשה וואס כ'האב געהאט? קען איך אלץ נישט לויז ווערן פון אים, ער שיקט מיר בריוו, ער איז מיר קיינמאל נישט מוחל, ער שיקט מיר טעקסט מעסעדזשעס מיט אלע קללות. א בחור דא ארויפגעקומען, איך ווייס נישט, איך בין יעדן איינעם מחזק, קומט מיר צו א בחור'ל דא שטילערהייט זאגן אז דער בחור טויג נישט, דער בחור טויג נישט. נו, הלכה איז אז מען דארף אויסהערן צוויי צדדים, מען קען נישט פסק'נען א, מען קען נישט פסק'נען גלייך א שמוע בין אחיכם. נו, איך געהערט מעשות פון בחורים די האר פון קאפ וועט זיך דיר אויפשטעלן, פארציילט ער מיר אז אים האב איך געווען א אומשולדיג בחור אין ישיבה, און ער האט דרייצן יאר, שלאפט אין קעמפ, קומט אריין א בחור א זעכצן זיבעצן יעריגע באק א חזיר א מנוול א קראנקער, און אינמיטן די נאכט וועקט ער אים אויף וויל מיט אים טון עבירות, און דער יונגער בחור געהאט די אומץ די גאטס און ער געבט אים א פראסק, איז שנעל געלוי. איך בין געווען א יונגער בחור איך ציטער צו גיין פארציילן פאר די פאר די מנהל, דער עלטערער גייט פארציילן פאר די מנהל אז דער יונגער בחור איז אריינגעקומען צו אים אינמיטן די נאכט א מעשה פון פוטיפר'ס ווייב, פונקט פארקערט אז דער יונגער בחור איז אריינגעקומען צו מיר אין שטוב און מיך אויפגעוועקט, איז קודם כל האסט דאך א פשוט'ע שכל, א יונגע בחור קען אריינגיין צו א זיבעצן יעריגע בחור און אויפוועקן, כ'מיין סתם דו הערסט א מעשה, אבער היות יענעמ'ס טאטע געט אסאך געלט פאר די ישיבה, קומט דער מנהל אריין אין בית מדרש איז ער מבזה פאר אלע בחורים פאר ער פרעגט אים אפילו, דו חזיר, דו מנוול, זאגט דער בחור נו, איך געגאנגען פארציילן פאר מיין טאטע די מעשה נישט אמת, מיין טאטע שיקט מיך אויף טערעפי, ווער ווער גלייבט מיך אפילו, ווער וויל מיך אפילו אויסהערן אז איך בין א אומשולדיג בחור און איך האב יענעם געגעבן דעם פראסק, דארף מען אויסהערן, קומט ארויף א בחור דא, שוין, יעצט מיר א בחור צו זאגן, זיי וויסן אז די מצב טויג נישט מיט אים, קענסט דאך נאכנישט איין סעקונדע יעצט גיין פארשעמען א בחור.

אוה! שיקט ער מיר בריוון, איך דארף ווייזן די בריוון, משולם, אוה! איך בין דיר נישט מוחל, נישט בזה, נישט בבא, און מען וועט מוזן דיך פארברענען און מ'וועט ווארפן דיין אש אין די גאנצע וועלט, אוה! אזעלכע, מען דארף אסאך עבירות טון צו קענען אפילו טראכטן אזעלכע קללות, ווען איך וועל וועלן איינעם שעלטן, ווייסט וואס קען איך אים שעלטן, און דו זאלסט לעבן מיט אלע מחלות און. וואו! ס'איז א מענטש עולם הקללות, ס'איז עולם התוהו. נו, וואס זאל איך טון? מוהראש האט מיר געזאגט אז איך דארף זייער אכטונג געבן אין ישיבה אז בחורים זאלן זיין געזונטע בחורים, נישט גיין צו א צווייטע בחור וועלן זינדיגן מיט אים. איז יעצט חנוכה איז א מורא'דיגע צייט וואס מ'קען תשובה טון, מ'קען אלעס פאררעכטן, טייערע בחורים, מ'קען אלעס פאררעכטן, יעדער קען זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, יעדער קען תשובה טון צום אייבערשטן, יעדער קען זאגן פאר'ן אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל זיין גוט, רבונו של עולם איך וויל זיין וואויל, קיינער האט מיר נישט געזאגט, קיינער האט מיר נישט געזאגט, אין דיין חדר האט מען גערעדט אז מ'דארף זיין ערליך, ניין, קומען צו מיר אן ערשטע גרויסע ביקעס, ביקעס, שטירן, דרייצן יעריגע בחורים, פערצן יעריגע בחורים, זעכצן יעריגע בחורים, און איך הייב אן רעדן אז מען דארף זיין הייליג, און ווילאנג ער הייבט אן כאפן ביי די דרשות וואס מיינט הייליג, וואס? מען טאר נישט לייגן די הענט וואו? וואס? זאכן וואס איך בין שוין אין דעם איינגעוואוינט, צוגעוואוינט, פארברענט, אויסגעברענט, איך ווער געוואר א נייע זאך, אז ס'דא אזאך ווי פגם הברית איז נישט עפעס א נייע זאך, עפעס א מנהג, זיך אנטון עפעס א גארטל ביים לעכט צינדן, אז דו וועסט טון זיך אן די שטריימל ביים לעכט צינדן, איך ווער געוואר אז איך האב מיר שוין אפגעשניטן מיין לעבן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, יעדע מאל איך בין פוגם אין פגם הברית, באשאף איך קליפות שדים וואס די וועלן מיך נאכלויפן א גאנץ לעבן, דאס וועט מיך ברענגען מרה שחורה א גאנץ לעבן, דאס וועט מיך ברענגען עצבות א גאנץ לעבן, קיינער האט מיר דאס נישט געקענט זאגן אלס קינד, קיינער האט מיר דאס נישט געקענט זאגן אין די יונגע יארן, שומו שמים! הימל געשריי! קינדער גייען אין חדר און מען זאגט זיי נישט אז מען דארף זיין ערליך! יעדער קינד וויל זיין וואויל! יעדער קינד וויל זיין ערליך! זאג אים דו ווייסט, דא לייג נישט דיין הענט, דא קוק נישט, פון דעם רעד נישט! אקעי! אקעי! איך פאלג! והא ראיה, ער לייגט תפילין! והא ראיה, ער געבט אכטונג אויף שבת! ער טאטשט נישט קיין מוקצה! קיינער האט אים עס נישט געזאגט! איז דא אזאנעכע נארישע נארישע הערסטע נארישע מענטשעלעך, אויב דו וועסט עס זאגען וועט ער געוואר ווערן וואס מען טאר נישט טוהן, פלא פלא, דאס דארף מען זיין א גרויסע דזשיניעס, ניין? נו, וויאזוי קענסטו דעמאלטס זאגען אז מען טאר נישט אנכאפען א פאון שבת? ער גייט דאך יעצט גיין אנכאפען דעם פאון שבת, ניין? ניין? פארוואס זאגסטו אז מען טאר נישט אנצינדען לייט? ער גייט דאך יעצט אויסגעפינען אז מען קען, רעד נישט פון דעם. וואס? איך זאל נישט רעדן פון דעם? וועל איך נישט וויסן! וועל איך נישט וויסן! א מורא'דיגע הימל געשריי! איך קען מיך אויס מיט בחורים. קוקט מיך אן, וואס? וואס? דאס טאר איך נישט טון? זאכן וואס איך בין צוגעוואוינט צו טון? זאכן וואס איך האב זיך שוין. איך דארף אליינס דאס אויסטראכטן? האסט נישט געהערט אין חדר מ'זאגט מ'דארף זיין איידל? אוודאי! איך בין זייער איידל! איך פיר זיך אויף זייער איידל! וואס טייטש איידל? איידל איז א כלליות'דיגע ווארט! וואס מיינט איידל? וואס האסטו געטראכט וואס מיינט איידל אין חדר? יאנקעלע, וואס מיינט איידל? איידל, וואס מיינט איידל? מיינט פאלגן, איידל. ווען יענער ווען יענער עסט, קוק אים נישט אריין, זיי זיכער. מענערס, דרך ארץ, איידל, פיר דיך אויף איידל, ניין? מאך נישט קיין גרעבץ ברבים, גענעץ, ווילסט גענעץ לייג ארויף די הענט, בלאז די נאז, דריי אביסל אוועק די קאפ, נישט איידל, נו, וואס האסטו געטראכט וואס מ'דארף זיין איידל? וואס האסטו געטראכט מ'דארף זיין אפגעהיטן און איידל? וואס האסטו געטראכט אין חדר? וואס מיינט איידל? ווי האסטו געלערנט? האט מען גערעדט צו די קינדער אז עס איז דא אזא זאך ווי פגם הברית? האט מען געזאגט פאר קינדער אז מען קען ווערן אויס, מען קען פארלירן די לעבן? האט מען געזאגט פאר קינדער, קינדערלעך, איין פלאץ קען מען נישט לייגן די הענט, און אויב יא ווערט מען פארשניטן? קינדער קוקן, וואס? וואס? האט מען גערעדט צו דיר אין חדר? ניין? ביסט אריינגעקומען דא אין ספר התורה האסט געוואר געווארן א נייע זאך? שומו שמים, דאס איז די טענה פאר די אייבערשטער, רבונו של עולם. ס'איז דא זייער וואוילע תלמוד תורה'ס, און וואוילע ישיבות, און וואוילע מלמדים, און וואוילע מגיד שיעורים, אבער מען זאגט נישט. ווי זאל איך דאס אליינס אויסגעפינען? ווי זאל איך וויסן אז איך גיי ענדיגן מיין לעבן? ווי זאל איך וויסן אז איך גיי זיך באהאלטן מיט א צווייטן יונגל, און איך גיי זיך שפילן, און איך גיי טון נישט גוטע זאכן, איך גיי טון מיט אים עבירות, גיי איך פארלירן מיין לעבן? באשעפער! פון ווי זאל איך דאס אליינס אויסגעפינען? איך האב געהערט עפעס איז נישט קיין גוטע זאך צו טון, אקעי, איז דא אסאך זאכן וואס איך הער ס'איז נישט גוט צו טון, אבער קיינער האט מיך נישט. דערשראקן? קיינער האט מיך נישט געמאכט עס זאל מיר אריינגיין אין מיינע ביינער איך זאל וויסן דאס איז א זאך וואס איך קען נישט טון, דאס זאלסטו זאגן פאר די אייבערשטער, דאס זאלסטו זאגן פאר די אייבערשטער, באשעפער וואס? א נייע זאך האב איך געוואר געווארן, איך גיי פרובירן צו זיין וואויל, איך גיי פרובירן צו זיין ערליך, העלף מיך איך וויל זיין הייליג, העלף מיך איך וויל זיין ריין, יעצט חנוכה איז א מורא'דיגע צייט, וואס מען קען זיך אויפפרישן, וואס מען קען זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, האסט מיר געבעטן יענקי איך זאל רעדן צען מינוט, כ'מיין שוין געווארן אביסל מער ווי צען מינוט, יא? די אייבערשטער העלפן, אונז זאלן האבן א פרייליכע חנוכה, און אלע זאלטס עטס חתנים ווערן, און אלע זאלטס עטס זייער זייער אכטונג געבן פון שלעכטע חברים, וויאזוי ווייסט מען ווער איז א שלעכטע חבר, מושי? וויאזוי ווייסט מען ווען איינער קומט מיט א הוט מיט א רעקל ווער איז א שלעכטע חבר? וויאזוי ווייסט מען? די מויל. לאמיך הערן נאכאמאל וואס האט ער געזאגט.

איך זאל קאווערן אסאך עניינים. כ'וויל זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך. צען יאר צוריק ווען מ'האט מיך משוגע געמאכט מיט די חרמות, השיעה את עמך ודראגס, און אלע צייטונגען האבן עס איבערגעשריבן, און און ס'געווען א מחי. סאו עט די ענד אוו די דעי, כ'האב געווארנט, כ'האב געווארנט מ'זאל נישט שיקן קינדער אויף מאנטריאל, כ'האב געווארנט מ'זאל נישט שיקן קינדער אויף ארץ ישראל, ס'געשעט אומגליקן, כסדר די בחורים געט הוקד אן דראגס, אזוי אז חברים זעען שוין אז ס'טויג נישט פון בחורים, און זיי בעטן שוין אז מ'זאל רעדן. איז באמת כ'וויל ענק עפעס זאגן, אונזער הייליגער רבי האט כל נדרי גערעדט וועגן פרויען בייהאר מיט די זאכן, איך האלט אז היינט דארף מען כל נדרי רעדן פון דראגס אבער מען זאל נישט ווארטן ביז כל נדרי, איך האלט יעדן ערב שבת ס'דא זייער אסאך שילן וואס מען דאווענט גענוג פרי און ביז צו מעריב דארף מען נאך ווי מען זאגט ווארטן זאגט מען א דבר תורה, איך האלט א יעדער ראש ישיבה זאל אנהייבן צו רעדן פון דראגס פֿופֿצן מינוט יעדן פרייטאג פארנאכטס. און געווענטליך ווען איך זאג ענק זאכן און עטס לאכטס, עטס האלטס אז איך בין משוגע, צען יאר שפעטער ווען עטס זעטס ענקער חורבן זאגט עטס ניין, אונז זעמער משוגע נישט דו, כ'האלט אז מ'דארף דאס טון אין יעדע ישיבה און אפילו אין יעדן בית מדרש, איז נאטינג ראנג, דאס איז היינט דער חורבן הדור און מ'דארף מיט דעם ארבעטן. יעצט איך וויל מסביר זיין אז דאס איז נישט נאר אין קאנאדע, מ'האט יעצט אין קאליפארניע אויכעט שוין ליגעלייזט, די וואך איז עס שוין ליגעל.

סאו וואס גייט מען יעצט טוהן? מען דארף נעמען עמטליך א קוריקולעם פון דראגס, מען דארף רעדן יעדן טאג אביסל ווי שעדליך ס'איז, און יעדן טאג פארציילן א מעשה צוויי ווי איינער האט זיך אנגעדראגט און ער האט געהארגעט פינף מענטשן וכדומה, אמת'ע מעשות, מען דארף נישט קיין ליגנעס, און מענטשן האבן זיך אויסגעברענט די גאנצע ברעין, זיי האבן מער נישט געקענט פאנקשענען פראפערלי, נאך אפאר יאר, טו טרי יערס, יו האב בורנד אוט, און מען דארף דעס נעמען אריינבאקענען אין די קינדער, פונקט אזוי ווי מען דארף אריינבאקענען אז מען טאר נישט טאטשן דעם אות ברית קודש, דעם פופיק. פונקט אזוי דארף מען אנהייבן אריינצופאמפן אין די קינדער אז רייכערן איז א מורא'דיגע פראבלעם, יעצט ווען דו געבסט פאר א קינד ער זאל רייכערן דארף דאס קינד אויך וויסן אז ס'איז א חילוק צווישן א ציגרעטל און צווישן דעם, מיט אנדערע ווערטער דאס אויסזען איז אנדערש, ס'איז דא פלעצער וואו ס'איז שוין געמאכט פראפעשענעל זעט מען שוין נישט קיין גרויסן חילוק, אבער מען דארף אויסלערנען די קינד ווייל איינער קען צוקומען און זאגן דו ווילסט רייכערן, א קינד האט זיך זייער ליב צו שאו אףף אז ער רייכערט, און אז ער עט אנהייבן צו רייכערן ער ווערט דיזי. און עט ווערן היי עט ער שוין נישט וועלן אוועק גיין פון דעם ולא יסף לדעתה עוד עט שוין נישט וועלן ענדיגן און דעס איז די וויכטיגסטע זאך וואס מען דארף יעצט אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער פונקט אזוי ווי מען האט אנגעהויבן צו מאכן בוקס וועגן וויאזוי מען דארף זיך שפילן מיט קינדער און וואס מען דארף זאגן פאר די עלטערן זייער פיינע זאכן אבער יעצט דארף מען גיין נאך א טריט פורדער. אנהייבן צו לערנען די קינדער וועגן דראגס. און אז מען וועט עס נישט טוהן איז רחמנא ליצלן און מיר זעמיר פארלוירן. מען וועט שטעלן א צעטל אין יעדן קענדי סטאר אז קינדער אונטער לאמיר זאגן איך ווייס פערצן צו פופצן צו זעכצן טאר מען נישט פארקויפן טאבעקא צו אפילו איין און צוואנציג און וואס גייט נאכדעם זיין זעמיר אויף צרות. מען דארף טשענדזשען דעם גאנצן מהלך החיים ווייל אונז לעב מיר אין א דזשאנגל. ווען מען האט געוואלט מאכן ליגעל אז מען זאל קענען מאכן אין די מאונטענס אזא האטעל וואס זאל האבן א קאסינאו, האבן די פרומע געטענהט אונז ברויך מען דאס נישט אונזערע בחורים גייען נישט און מען לאזט זיי נישט ארויס פון די פרעמיסעס און אונזערע מיידלעך, עטס ווייסט ווי ראנג עטס זענטס, עטס האטס אן השגה ווי אונזערע יונגלעך ווי אונזערע מיידלעך קומען אלץ אן, סטאפ מיט די נאנסענס. זאגן אונז דארף מען נישט לערנען פון דעם, נע אונזערע קינדער גייען נישט, זיי גייען יא רבותי, זיי רייכערן יא דראגס, זיי שטופן יא אין תחת, און זיי שטופן אריין אין מיידלעך'ס וועדזשיינע און זיי שוואנגערן עס אן אויכעט, און ליטל דו יו נאו, די מיידל שעמט זיך, זי זאגט אפילו נישט די עלטערן, זי פילט זי הייבט אן צו ברעכן, זי האט די סימפטאמס אז זי איז פרעגנענט, ס'קאפעט זיך אין בויך, א קינד לויפט זי גראד, זי פרעגט נישט צוויי מאל און זי גייט מאכן אן אבארשען, שי פיעלס עז לאנג עז שי איז סטיל אין די. לאו וואס די גאווערמענט לאט מאכן אן אבארשען, די לאו איז אז ביז פֿיר און צוואַנציק וואכן מעג מען, נישט לויט די תורה, לויט די תורה איז רציחה גראד ווען דאס קינד קאנסיווד, שי דאז איט, שי דאזענט טעל די פערענטס עניטינג, און ס'איז דא אזאלכע קליניקס וואס האלטן עס פאר א סוד, ענד דער איז נאו ריזען דעי פיעל איט שוט קאם אוט, רבותי דאונט טראסט יור טשילדרען, ענד דאונט טראסט יור סעלף. יעצט אין ארץ ישראל איז שוין אויכעט דא אז ס'גייט ווערן ליגעל, כ'האב ארויף געשטעלט אויף מיין וואטסעפפ, זיי גייען עס ליגעלייזן, און נאכדעם וועט מען האבן ווי צו שיקן קינדער אויף ארץ ישראל לערנען, נעבעך, ס'איז אזא אומגליק, און ארום ניו יארק ווערט אויך אלעס ליגעל, אין באסטאן מיין איך איז עס שוין ליגעל, און ס'וועט נאך נעמען נאך אפאר סטעיטס, און נאכדעם זעמער פינישט רבותי, אין די דזשאנגל אריין. יעצט כ'האב באקומען זייער שטרענגע טעלעפאן קאלס. פון לעיקוואוד, זיי האבן געזאגט ווי זאגסטו אויף ר' אהרן קאטלער'ן אז ער איז געווען א לאו לייף, ער האט געהאלטן מיידלעך, ער האט געהייסן מען מוז ברענגען א בחור וואס ער קען לערנען, און עס איז דא היינט זעקס זיבן הונדערט מיידלעך וואס זענען שוין פון טווענטי פון טוירטי פייוו און העכער, און זיי גייט נישט קיין שידוך און זענען שוין אלט, איך האב אים געזאגט א מיידל האט מיך אפגעקאלט זי האט שוין פארלוירן איר פיריעד, אן אנדערע האט אפגעקאלט איר זענט גערעכט. ווייל איך האב געוואלט חתונה האבן די גאנצע צייט, נאר מיין טאטע האט נישט געוואלט, ער האט געוואלט מער א לערנער, איך האב געדארפט א לערנער, געדארפט איינער וואס מיר זאלן זיך לעבן אינאיינעם און ברענגען קינדער אויף די וועלט און מען זאל פירן זיך על פי תורה. עס איז געווען א משוגענע געדאנק פון ר' אהרן קאטלער, א סקרוד אפ מיינד, דעטס וואט איט וואס. יעצט זיצן זיבן אכט הונדערט מיידלעך און די וואוילע בחורים זוכן היינט נישט קיין אולד מעיד זיי זוכן נישט זייער באבן זיי זוכן א פיין מיידל פון זעכצן זיבעצן ארויס פון די טשיקן קופ איז אן אומגליק וואס ער האט געטון און מענטשן קאלן מיך כופר געווען א גדול בדור הדור איך ווייס ער געווען דער גרעסטער גדול אין דור נאר איין זאך הי מעיד ע דעד מיסטעיק.

דער סוף איז געווען, זי האט חתונה געהאט, און ביז א האלב יאר האט זי זיך גע'גט. דערציילט זי מיר, פארוואס האב איך מיך גע'גט? זאגט זי, איך וועל דיר זאגן זייער פשוט. איך פלעג אלץ זאגן אז שמואל האט נישט געלאזט זיינע טעכטער זאלן שלאפן אין איין בעט. פרעגט די גמרא, וואלט דען זי געאסר'ט פאר א כהן אלץ א זונה? זאגט די גמרא, ניין, כ'האב נישט געוואלט זי זאל פילן האו איט פילס טו האג א יומען ביאינג, ביקאויז די נעקסט טינג גייט זי ארויסגיין זי וועט האגן א בחור. ער האט זייער געוואטשט, און דאס איז געווען מיין פראבלעם. מיין טאטע האט מיך געהאלטן און געהאלטן, איך בין געווארן דרייסיג און איין און דרייסיג, איך האב געזען ס'נעמט נישט קיין ענדע. שוין געווארן צוויי און דרײַסיק, פלעג איך שלאפן מיט אן אנדער מיידל, פלעג ארויפגיין צו איר, אונז זעמיר געווען בעסטע פרענדס, זי האט נישט געוואלט זאגן צו זי געשלאפן מיט אן אנדערע שוועסטער ווייל זי האט נאך עטליכע עלטערע שוועסטערס, אבער זי האט נישט געוואלט ארויסגעבן יענעמס אינפארמעישן, פלעג איך ארויפגיין צו א מיידל, און ס'פלעג מיר האגן און קישן זיך, און ס'געווען פיין זאגט זי, דאס הייסט געהעריג לעסביענס. זאגט זי, און עט די ענד אוו די דעי.

פרעגט ער פארוואס איך דאוון דאך יעדן טאג מיט תפילין, זאגט ער ניין ער האט זיכער געמיינט שימושא רבא און אינאיינעם רש"י'ס מיט רבינו תם'ס די קליינע פרשיות מז ג און בתים מז ג קען מען ארויף לייגן פיר אויף איין קאפ לאז אפ אז ס'איז א סטרינגס אטעטשט איז עס גארנישט ווערט זאגט א ווערטל אז מערידזש איז אזוי ווי א קאפ אף טי. מען לייגט אריין א טיבעג, אין די ביגינינג איט מעיקס א לאט אוו סענס, שפעטער הערט עס אויף צו מאכן סענס, ווארפט מען עס אוועק, באט די קענסט נישט ביקאוז יו וויינד אפ דעט דער סטרינגס אטעטשט, פארשטייסט? רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, אלעס וואס די רבנים האבן ענק געלערנט טו עס פאר ביהמ"ד, מען וועט עפעס אויפארבעטן אין אמעריקע, אין אמעריקע האט מען געדארפט אויפארבעטן מען זאל זיין א שומר שבת און מען זאל קענען א פסוק חומש, די רעסט אוו איט איז גוט פאר אזא קאפ ווי ר' אהרן קאטלער אבער נישט פארן.

געגאנגען דער איד וואס האט געדינגען דעם פלאץ און ער האט אינווייטעד דעם איד מיטן קינד זאל קומען צו אים איינשטיין, און ס'איז געווען אזוי שבת נאכמיטאג, דאס אינגעל איז געשלאפן אויפן קאוטש, איז דער טוריסט, דער אנדערע טוריסט, איז אים אריינגעקראכן צום פופיק אריין, אום שבת, און יענער האט זיך משער געווען ער גייט אריין צו די פאליס, ער לאכט זיך אויס. קום דא אהער, מען מיינט אז דא וואטשט מען נישט, דא וואטשט מען זייער שטארק, טעלעוויזשען טו, טשענעל טו האט געוואלט מיט מיר האבן א גאנצע דאס, צו ס'איז אמת אז אסאך קומען דא אהער זינדיגן ווייל דא איז נישט אזוי שטרענג, איך האב זיי געוואלט געבן א גאנצע אריכות אז דא קומען אהער מענטשן וואס אין אמעריקע זיי אנטלויפן פארן משפט, און די זעלבע איז פארקערט אויכעט, מען לויפט פון דא אהין. כ'האב נישט געוואלט מאכן דעם אינטערוויו מיט זיי ווייל כ'האב זיי געפרעגט ווען שפילט עס זיך, זאגן זיי פרייטאג צו נאכטס און שבת בייטאג, זאג איך אים דאס קען איך נישט טון, זאגן זיי אבער מען דארף ראטעווען קינדער וועגן דעם, זאג איך אים וכי אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, זאג איך אים ווען דו מיינסט עס אזוי ערנסט ווי איך וואלט איך אפשר מיטגעשטאנען מיט דיר, דו ביסט דאך א צייטונג שרייבער דו ווילסט דאך אביסל באשמוצן די פרומע, הגם איך מוז אנקומען צו ענק, אבער עט די ענד אוו די דעי חילול שבת איז עס נאכנישט דוחה. יעצט כ'האב הנאה דער עולם פארט צו קברי צדיקים רבי ר' מיילעך בין אמאל געפארן מיט מענדל רייכבערג שטעל א פוילישער גוי און ער האט געהאלטן א שירעם געמאכט טרררר אזוי ווי ער שיסט אונז יעצט איז שוין דא א גאנצע געגנט אין פוילן ווי מען שרייבט ארויס נאר פאלאקן נישט קיין אידן אידן טארן נישט אריין קומען דארט יעצט דאס איז גראדע א האטעל און ס'איז עפעס אין א שטעטל וואס הייסט קסארזיבעץ וואס איז אין די געגנט פון וואראצלאוו. יעצט איז דא גאר גרויס נייעס אויפן פראנט, די דזשעי טי עי, דאס מאכט די דזשואיש טעלעגרעפיק עידזשענסי, זיי האבן אלע אידישע וויכטיגע נייעסער וואס איז דא, עס גייט ארום אין די שילן איבעראל, שרייבן זיי אז קארלבאך האט געהאט צוויי טעכטער נשמה מיט דארי, און נשמה יעצט ארויסגעקומען מיט א גאנצע זאך אז זי איז געווען מאלעסטעד, נעבעך זי איז אראפ פון אידישע וועג, ס'איז געווארן רעפארם ביקאז שי וואז מאלעסטעד.

אויסער דעם וואס זיי שרייבן בפירוש אז ער איז געווען א וועלטס חזיר, א שוויין, ער האט געטאטשט רייט און לעפט פרויען, גערעדט, צוגערעדט, מפתה געווען, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא קומט אלץ ארויס. און ווען ס'קומט צו צו קבלת שבת ביי לכו נרננה זינגט מען זיינע ניגונים, דאס הייבט אויף דעם מענטש. יעצט מ'האט געפרעגט די אנדערע שוועסטער צו זי ווייסט עפעס פון דעם, האט זי געזאגט אזוי, כ'וויל נישט רעדן פון מיין שוועסטער, באט זי האט עקנאלידזשד די פעין פון איר סיסטער, רבותי ס'איז פעין אינוואלווד, PAIN פעין! יעצט, ער איז שוין געשטארבן דריי און צוואנציג יאר צוריק, אבער ס'איז געקומען אסאך פרויען קעגן אים, און ס'האבן געמאכט א גאנצע בלאג ס'הייסט מי טו, מי טו, ס'איז א שאנדע וואס דא איז געווען. יעצט.

אבער די וואך האסטו מיך מורא'דיג משמח געווען אז דו האסט גערעדט צו זקני חסידי ברסלב, און האסט גוט אראפגעלייגט די וואך, האסט גערעדט צו חסידי ברסלב, האסט מסביר געווען, האסט מסביר געווען די גאנצע ענין אז.

איך האב מורא'דיג הנאה אז די האסט אויפגעהערט צו רעדן אויף אויף די פארן אין אומאן, איך האב מורא'דיג הנאה געהאט, איך בין געווען זייער זייער פארווייטאגט אויף דיר היתכן, דו גייסט רעדן אויף די מין זאך פון. פארן ראש השנה קיין אומאן, אבער איך זאג דיר נחום ראזנבערג, איך בין די וואך פרייליך געווארן, די וואך האב איך געהערט די האטליין, די האסט געזאגט די זקני חסידי ברסלב זענען זענען געקומען צו דיר אויף א באהאלטענע פלאץ ווי קיינער זעט נישט, און און און. אז זיי האבן דיר מסביר, זיי האבן דיר מסביר געווען, אז זיי האבן דיר מסביר געווען, זיי האבן געפרעגט אייך, איך מיין פארוואס האקט איר אויף די מין זאך פון פארן אין אומאן אויף ראש השנה? בקיצור, איך האב געהערט די גאנצע דרשה די וואך נחום, האסט מיך מורא'דיג דערפרייט, אשריך נחום, און א שכוח, א שכוח נחום, א שכוח נחום אז דו האסט שלום געמאכט מיט ברסלב, אז דו האסט שלום געמאכט מיט די. מיט די זאך פון פארן אומאן אויף ראש השנה. א שכוח נחום און א אשריך, דו טוסט א זייער גוטע דזשאב, באמת איך זאג דיר נאכאמאל א שכוח אז אז די גאנצע דרשה וואס האסט גערעדט די וואך, די זקני חסידי ברסלב, האסט גערעדט צו זקני חסידי ברסלב און די גאנצע, ס'איז מיר שווער איבערצוזאגן אלעס, כ'האב געהערט די גאנצע זאך, די גאנצע האטליין האב איך געהערט פון די.

און דו האקסט שוין מער נישט אויף ברסלב'ע חסידים, אפילו ביי די דרשה, איך האב זייער הנאה געהאט, האסט אנגעפאנגען צו רעדן וועגן ברסלב, איז א מעשה געווען, און נאך דעם פאנגסטו אן צו רעדן, און נאכדעם האסטו אנגעפאנגען צו רעדן פון די סיגעטער, האסט בכלל נישט די וואך געהאקט אויף ברסלב, אדרבה האסט צוריקגעצויגן, כ'האב זייער הנאה האסט צוריקגעצויגן, האסט געהאט א שמועס מיט זקני חסידי ברסלב, די גאנצע האטליין האב איך געהערט די וואך, אשריך נחום. חזק ואמץ שטארק דיך, איך האב דיך מורא'דיג ליב, א שכוח, איך האב מורא'דיגע הנאה פון דיין האטליין, ממש איך האב מורא'דיגע, איך באקום מורא'דיגע חיזוק פון פון דיין האטליין, ממש די וואך אז די מי זכה אז דו האסט דיך געקענט אראפזעצן מיט זקני חסידי ברסלב אויף א באהאלטענע פלאץ ווי קיינער זעהט נישט און.

און זיי האבן דיך מסביר געווען אז אז ווען ס'רעדט א גאסן יונג איז ווען ס'רעדט א גאסן יונג איז קוקט מען אים אן פאר א משוגענער, באט דו רעדסט מענטשן הערן דיך און מאכן אויס יא נחום האסט מיך דערפרייט האסט מיך דערפרייט אז דו האסט שלום געמאכט מיט ברסלב און די.

קעגן ברסלב, כ'מיין די לעצטע יאר פאר ראש השנה אזוי געפערליך, האסט גערעדט קעגן ברסלב, קעגן די גאנצע, קעגן די גאנצע אומאן ראש השנה, איך זאג דיר ס'האט מיר זייער וויי געטון, אבער די וואך, אבער די וואך בין איך געווארן ממש פרייליך, האסט גערעדט צו די זקני חסידי ברסלב, עס איז נישט מער, עס איז נישט קיין יושר אז דו אז דו אז אז דו האקסט אקעגן די פארן אומאן, בקיצור נחום אשריך האסט מיך מורא'דיג בארואיגט אז אז אז מיט די מיט די מיט די דרשה וואס האסט געזאגט די וואך. אז אז זקני חסידי ברסלב האבן גערופן דיר אז אז האסט געזאגט זיי איך מאך מיט אים איך קען איך דענק נישט פונקטליך די גאנצע איך דענק נישט פונקטליך די גאנצע אלע אלע זאכן וואס האסט געזאגט באט דאס געדענק איך אז דו גייסט מאכן א דיעל מיט זיי אז אז

אבער די וואך האסטו מיר משמח געווען, איך האב דיר געהערט די גאנצע די גאנצע זאך וואס דו האסט גערעדט, די די זקני חסידי ברסלב האבן דיר גענומען א פלאץ ווי קיינער זעט נישט, און קיצור ס'איז מיר געפאלן, האסט מיר מורא'דיג פרייליך געמאכט די וואך, נחום ראזנבערג האסט מיר מורא'דיג פרייליך געמאכט די וואך, אז דו מאכסט שלום מיט ברסלב, אשריך און אשריך און אשריך נחום.

איך האב בקיצור, איך האב זייער הנאה געהאט, איך זאג דיר אפען, איך זאג דיר נאכאמאל די מעסעדזש, איך האב געהאט א שטיקל קפידה אויף דיר, פאר ראש השנה, היתכן, דו רעדסט אזוי אויף ר' נחמן און די גאנצע אומאן, איך זאג דיר נחום אז איך האב געהערט די וואך די גאנצע דרשה וועגן ברסלב און אלעס, וועגן רבי יואל ראטה וואס ער האט געזאגט וועגן די מקווה, און וועגן.

אז היימישע בחורים אז היימישע היימישע בחורים האבן געזינדיגט מיט גויטעס. בקיצור איך זאג דיר אפען איך זאג דיר נאכאמאל די מעסעדזש אבער איך לאז דיר דאס מעסעדזש נאר וועגן דעם איך בין געווען זייער צעבראכן היתכן דו גייסט רעדן אזוי אויף ברסלב אויף אומאן א שכוח נחום האסט מיך מורא'דיג בארואיגט מיט דעם אז דו אז דו האסט שלום געמאכט מיט ברסלב, איך זאג דיר נאכאמאל, איך זאג דיר נאכאמאל, איך זאג דיר נאר די מעסעדזש, איך זאג דיר אפען נחום ס'האט מיר זייער וויי געטון אז דו האסט גערעדט קעגן קעגן די פארן קיין אומאן פאר ראש השנה, און אז דו האסט גערעדט אויף אויף אויף.

נחום, האסט מיך חתמ. די וואך בין איך געווארן בשמחה ע ע אז איך האב געהערט ע ע אז איך האב געהערט פון דיר ע ע אז איך האב געהערט פון דיר נחום אז ע ע אז אז אז של אז אז שלום געמאכט מיט ברסלב אז ביז ביז ביסט געגאנגען מיט א באהאלטענע פלאץ אויף זיי א פלאץ ווי ווי קיינער זעט נישט דארטן בקיצור איך האב מורדיג הנאה געהאט אשריך שטארק דיך איך האב מורדיג הנאה געהאט פון די דרשה ע ע און

דו רעדסט מורא'דיג גוט, דו רעדסט מורא'דיג גוט, און בפרט די וואך האב איך געהערט וועגן די זקני חסידי ברסלב, אז האסט גערעדט פון זקני חסידי ברסלב, איך מוז דיר זאגן, נחום ראזנבערג, ביסט א צדיק, אשריך, חזק ואמץ, קאלקעס. כ'האב דיר געוואלט זאגן, האב נישט אזוי הנאה פון מיין האטליין, דו לייגסט עס אראפ כאילו אז איך האב זיך איבערגעבעטן מיט ברסלב, איך האב געמאכט שלום. כ'וויל דיר זאגן נאכאמאל, ס'איז א גרויס ענין צו פארן צו א צדיק, מ'מוז דאך אבער נישט פארן צו זיין קבר יעדן טאג, יעדן וואך און יעדן חודש. די גאנצע אפאראט איז א פרענקישע מעשה, דאס האט אויסגעטראפן דער זקן נואף לעזער בערלאנד, דאס אלעס. דאס האט גארנישט צו טון מיט ר' נחמן, ר' נחמן האט געזאגט אז מ'זאל קומען צוזאמען מיט. קבר און מ'עט זאגן דעם תיקון הכללי וועט ער ארויסשלעפן פון גיהנום. נו, ער האט דאך נישט געזאגט אז מען מוז קומען וויפיל מאל א טאג צו א וואך צו א חודש צו יעדעס יאר צו פופצן מאל, און דאס איז אלעס נאר דעמאלס ווען ס'איז געווען נישט ברי היזקא. געווארן א ברי היזקא, כל הדרכים בחזקת סכנה, סכנה מיין איך בנפש. זיצן דארטן זונות און זיי ווארטן, זיצן ארץ ישראל'דיגע זונות דארט א גאנצן זומער, ספרדישע, א גאנצן זומער זיצן זיי דארט, זיי דינגען דירות און מען טוט דארט אפ כל דבר אסור. זאל איך זאגן אז דאס האט ר' נחמן געמיינט? נאו, נאט רילי. וואס איך האב נאר געהאט מיט די ברסלב'ע חסידים איז, כ'האב זיי געוואלט זאגן איין זאך, דו ווילסט גיין, זאלסטו זינדיגן ביז ונשים עד נופח, זאלסט אנכאפן זונות וויפיל דו ווילסט, זאלסט שטופן ווי דו ווילסט און ווען דו ווילסט, נישט וואס איך זאג אז מ'מעג, איך זאג נאר אז דו זאלסט וואטשן אויף דיר קען איך נישט, ווייל דו ביסט צו אלט. כ'בעט דיך אבער איין זאך, די שטות וואס מ'האט צוגעלייגט זיבן יאר און אז מ'קומט פאר די זיבן יאר וועט מען עס גיין ריין אונטער די חופה, דעם באלאני זאלט עטץ נישט קויפן, ווייל ס'גייען אזויפיל מענטשן און ווי מ'גייט נאר, ס'איז דא וועלדער און פעלדער, קען מען כאפן א יונגל, מ'קען טון וואס מ'וויל נאר מיט דעם יונגל, ס'איז נאכנישט גענוג אויסגעלערנט זאלן שרייען און אז יא, שטאפט ער אים צו דאס מויל אויך, חברה האבן צו אלעם א סיסטעם, בעט איך דיך א טובה, דעם שטות לאטס אפ. און דאס האבן זיי געזאגט ביסט גערעכט, זיי האבן געזאגט ס'איז טאקע דא אזעלכע וואס האבן זיך שוין געמאכט אליינס, מערמלשטיין, דער, יענער, זאג איך אבער מ'קען נישט וואטשן, ס'איז נישט מעגליך, ס'איז דא צופיל מענטשן זאלסט וואטשן, האט מערמלשטיין זיך אויפגעשטעלט פאר ראש השנה און געזאגט קינדערלעך אז איינער וועט ענק אנכאפן אין פיפי אדער שטופן אינעם תחת אדער וועט זיך וועלן שפילן מיט ענק, זאלט עטס נישט לאזן, דאס האט ער מורא צו זאגן, ווייל דעמאלטס בלייבט ער אויס רבי. איך בין נישט קיין רבי, קען איך עס זאגן. און דאס איז וואס איך האב געהאט מיט די ברעסלעווע חסידים. האב זיי געזאגט אזוי, אודי לי מיהא, זייטס מיר על כל פנים מודה אז דאס אנדערע, אז מען צו נעמען קינדער, און בפרט נאך ס'איז אזא מין, ווי מען זאגט, פאבליק פלעיס, זאלט עטס זיכער זיך מונע זיין. דאס איז אלעס וואס איך האב זיי געזאגט. און ביי דעם זענען מיר געבליבן. און זיי האבן געזאגט, זיי טוען טאקע, זיי הערן מיך אויס, זיי טוען די גאנצע צייט וויאזוי מען זאל פארבעסערן אז מען זאל חלילה נישט כאפן א קינד.

פארוואס איז געווען די זקני חסידי ברסלב האבן געבעטן ר' יעקב מאיר אז ער זאל דא בלייבן ס'זאל אייביג בלייבן א מנין אין ירושלים איז דאך אזא גרויסע מצוה דער רבי אליין האט דאך עס געזאגט און נאכדעם לאמיר דיך פרעגן נאך א זאך דו זאגסט איך האב געמאכט שלום מיט ברסלב לאמיר גיין צו שטאט די אמונות טפלות וואס עטס האטס אריינגעלערנט אינעם רעבן מיט דעם וויל איך קיינמאל נישט מאכן קיין שלום. און למעשה, דו קענסט אויסהערן פון לעיזער בערלאנד אויף זיין טעיפ, איך האב עס קיינמאל נישט געהערט אבער יעצט קומען ארויס זאכן וואס מ'לאט הערן, ער האט אזויפיל כפירה גערעדט על השם ועל משיחו, און אויף ננתקה אויך. איז ממילא איך האב נישט געדארפט מיט זיי מאכן שלום. ווידעראום די וואס זיי פירן זיך ערליך און זיי שטייען אויף חצות און זיי דאווענען, און ותיקין, זיי פירן זיך אזוי ווי רבי נחמן האט געהייסן מ'זאל זיך פירן, די זאכן וואס זיי שטייען אין שלחן ערוך, מיט דעם בין איך קיינמאל נישט ברוגז געווען, איך בין קיינמאל נישט ברוגז געווען, איך האב געוואוינט העכער ברסלב'ער שטיבל אין לי עוועניו, טו או פאר לי עוועניו, און אונז פלעג מען אלץ אראפגיין, רבי הערשעלע וואסילסקי האט אונז זייער שטארק מקרב געווען, און איך האב געזען אז מ'פארלאנגט עבודת השם, און. דעטס אבאוט עז פאר עז איט גאוס. איך בין מיט קיינעם קיינמאל נישט ברוגז געווען איך בין יעצט אויך מיט קיינעם נישט ברוגז כ'בין נאר ברוגז אויף די אלע אמונות טפלות אז דו ווילסט באמת וויסן וויפיל אמונות טפלות ס'ליגט אין דעם היינטיגן ר' נחמן זאכן קענסטו אויסהערן לעיזער בערלאנד וואס ווען ער זינדיגט ווען נישט מיט די פאר שיקסעס מיט די פאר אשת איש וואלט ער דאך אראפגעגאנגען אין היסטערי אלס דער גרעסטער משפיע און שטעל דיר פאר מ'הערט זיינע טעיפס היינט מ'לאזט מיך הערן טעיפס רחמנא לצלן וואס דער מענטש רעדט עניוועי. סאו מען דארף וואטשען וואס מען הערט און וויאזוי מען הערט און אזוי ווייטער. יעצט הערטס אויס ווי איינער רופט אריין און נאכדעם ווי איך ענפער אים.
יא זיכער פאר די טעג וואלטן זיי נישט צוגעלאזט אבער וויבאלד אפגעקילט. יעצט קען זיין אז דעם פורים זענען מיר גרייט נאך אויף א נס פורים ווייל ווער ס'שטופט די אראבער מיט געלט און מיט חוצפה איז דא דער גרויסער לאנד איראן איראן וואס איז פרס. זינט האבן מיר געליטן פורים מלכות אחשורוש. בקיצור, זיי צווישן זיך האבן זיך שוין גוט צוהארגעט, און מען האט שוין יעצט איינגעזעצט דעם אכמעזשאנידאן, די וואס די אלע די נטורי קרתא זענען געווען זיינע פרענדס, מען האט אים איינגעזעצט. אונזער פריעריגער פרעזידענט האט זיי געשיקט פיר הונדערט מיליאן דאלאר די לעצטע מינוט פאר ער איז ארויס. יעצט האבן זיי זיך צושלאגן צווישן זיך און זיי האבן זיך צוגנב'עט דאס געלט און יעדער לויפט זיך אוועק, ענד דעי אל פלעד פלעד די קאנטרי. סאו. עס קען זיין אז דער אייבערשטער השם ילחם לכם ואתם תחרישון, דער אייבערשטער מאכט עס שטילערהייט, אבער אונז דארף מיר זען די ניסים פונעם אייבערשטן, ווייל די מינוט מ'עט זיי פטור ווערן. אלס דא אנדערע רשעים, אבער זיי זענען געווען א געוואלדיגער כח, וואס פאר זיי האט מדינת ישראל אויך מורא געהאט, ווייל זיי האבן גענוג אטאם באמבעס פונקט וויפיל ארץ ישראל, און נאכדעם אז מען האט איינס צו פינף איז שוין נישט קיין חילוק. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא. די מיידלעך וואס זענען טיטשערס פאר די קראנקע קינדער, האט מען מיך געפרעגט דא, די מיידל דארף מאכן דאס אוטיסטישע קינדער זיי קענען אנפישן דעם גאנצן טוילעט, דארף די מיידל אנכאפן דעם אבר פונעם יונגל און מאכן זיכער ער פישט אריין אין טוילעט. דער אמת איז עס נישט נאר ביי אוטיסטישע קינדער, אז דו'סט גיין אין עני פאבליק מקווה אין סאטמאר און וויזשניץ און וואו דו'סט גיין, וועסטו זען אז נישט נאר אוטיסטישע מענטשן האבן דעם פראבלעם, נאר נארמאלע מענטשן האבן אויך דעם פראבלעם, זיי קענען נישט צילן אריין אין דעם טוילעט. איז פישן זיי אן דעם טוילעט און זיי פישן אן איבעראל ארום און ארום און די ברעטל און אן אנדערער זעצט זיך ארויף דערויף באקומט ער העפעטייטעס, עניוועי האבן זיי מיך געפרעגט וואס דער דין איז האב איך זיי געזאגט כ'האב געזאגט אמאל א שיעור אפאר חדשים צוריק אז מ'טאר זיך נישט אויסזייפן דארטן ווייל מ'טאר נישט אנכאפן דעם אבר ווייל מ'קען צוקומען צו א קישוי אבר צו א חמימות, עס ווערט אבער געברענגט מיט א שמאטע מיט א סחורה למשל מיט א וואש קלאט מעג מען יא. האב איך זיך געזאגט אזוי, יעצט מוז איך גיין. מיט א גומי לעיטעקס. עניוועי, אזא האנטשו. ווען נישט איז דאך נישט סעניטערי, קענסט זיך קראנק ווערן. איז דורך די גומי איז נישט קיין גרויסער פראבלעם. יעצט, איך וויל טאקע אנזאגן אז מ'זאל וויסן, די אלע וואס זיי הענדלען די קראנקע קינדער, כדי זיי אליינס זאלן נישט קראנק ווערן, זאלן זיי זייער וואטשן וואס זיי טוען, און מאכן זיכער אז ס'איז סעניטערי. ווייל אויסער דעם וואס מען נעמט א מיידל וואס הענדלט א בחור און א בחור וואס הענדלט א מיידל, מיין איך די דאקטוירים, אויסער דעם איז דא נאך א פראבלעם וועגן סענעטערי, ווייל אין קטנים ליגט די גרעסטע אמאונט אוו דזשערמס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, מען זעט אמעריקע איז א גרויס לאנד, כ'האב אייך געזאגט אמעריקע גייט נישט אונטערגיין מיט אטאם באמבעס, אמעריקע גייט אונטערגיין מיט פאליטיקס. נארמאל גיבט מען ארויס טויזענט סובפינעס פאר פעדערל אימפלאיס און פאר סי איי עי אימפלאיס, טויזענט א יאר, יעצט האט מען ארויס געגעבן צען טויזענט, מען גייט זיי אלע איינשפארן, איך געדענק ווען כ'האב אייביג געזאגט אז אין די ווארלד טרעיד צענטער האט אינעווענדיג געפלאצט א באמבע, האט יעדער געזאגט איך בין א משוגענער, כ'בין נישט אזוי משוגע ווי דו מיינסט, און ס'איז געקומען די סי איי עי און אונטערגעקויפט, און יעצט טראמפ האט אסאך פראבלעמס ווייל מען האט אונטערגעקויפט, יעצט מען קויפט אונטער אלע, טשיינע, מען קויפט אונטער די אלע אז מ'זאל נישט וועלן מיטגיין מיט אמעריק, ממילא. גייט זיין גרויסע צרות. כ'האב אייך געזאגט ווי לענגער ער וועט ווארטן וועט ער געווינען. מען האט יעצט געכאפט אז די סי איי עי האט געגעבן אינפארמעישן פאר דעם ליטל ראקעט מען פון נארט קאריע. און דאס איז וואס דא גייט געשען. אמעריקע גייט אונטערגיין פאר זייער קאראפט. יעדע לאנד איז קאראפטעד באט דער'ס סערטען טינגס דעט נאובאדי טאטשעס ווייל ס'איז צו הארט. דא טוט יעדער וואס ער וויל. קוק אזא קלינטאן, הילערי קלינטאן וויל אונטערברענגען אמעריקע. אבאמא האט ארויסגעלאזט באלד צוויי און א האלב טויזענט די גרעסטע רוצחים און דראג הענדלערס. אמעריקע גייט אונטער, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט. יאר פרידאם קילד יו. איז ווי לענגער אמעריקע וועט ווארטן מיט דעם ראקעט מען, וועלן זיי נאך פארלירן אויך. וואטש נאר צו טראמפ, ער רעדט אסאך.

נתמה. חושים בן דן האט געהאט א מעלה, ער איז אינו שומע ואינו מדבר, ער האט צוגעקוקט דא א פיקטשער, זיין זיידע איז געשטארבן יעקב אבינו, קומט אן עשו וויל אים נישט באגראבן, האט ער געכאפט א שווערד אראפגעהאקט דעם קאפ, דעטס איט, איז נאו ביג דיעל, מען האט נישט גע'טענה'ט, ווייל מען האט נישט גע'טענה'ט, איז ארויסגעקומען וואס איז ארויסגעקומען, אז מען האט אים געהארגעט, און מעשה. די זעלבע דא אויכעט, אז מען נעמט זיך טענה'ן מיט יענעם הייבט זיך אן, יעצט אמעריקע מיינט זיי זענען אזוי שטארק, וואס וועט אמעריקע טוהן ווען די זעלבע וואס ס'געשעהט יעצט, אין איראן געשעט אין אמעריק, מענטשן נעמען זיך פייטן פאר פרידאם, מען שיסט אפאר מענטשן, דעי דאונט קעיר, איטס א פארט אוו פרידאם, אין די סוף גייט זיין אן אויפשטאנד, יעצט נעמט מען שוין אהער די אלטע פירער פון איראן, וואס זיי האבן געטון מיט די געלטער, מען גייט זיי שוין הארגענען, מעשה, אין אמעריקע קען געשען די זעלבע זאך, דער עולם וועט זיך אנהייבן קעגן שטעלן די אלע קאראפשענס וואס דא גייט פאר, און ס'וועט זיין ביטער, יעצט אליינס אין אמעריקע, מען גייט איינזעצן. פיר פאליס, הויפט פאליס האבן פארלוירן זייער כח, מ'האט זיי געפייערט, מ'גייט זיי מסתם איינזעצן, און אזוי גייט עס זיין מיט אלעם, און איך וויל ענק זאגן א סוד אז איך האלט אין איין פארפירן. איך האב נאכנישט נאכגעלאזט, כאטשיג איך זאג עס נישט איבער יעדע וואך ווייל איך האב נישט פשוט די צייט, ווען איך האב באמת צייט וואלט איך ענק געזאגט אביסל דברי תורה אויך, איך האב נישט די צייט, איך קען דאך ענק נישט האלטן ביזי פינף שעה יעדע וואך, איך האלט אין איין פארפירן אז די ניינטי פריסינקט האט מיך זייער שטארק פוגע געווען ווען איך בין געגאנגען, איך האב זיי געזאגט. געזאגט אז מען לויפט מיר נאך אין אלע גאסן, האט דער הויפט קעפטן געזאגט, וועל טעל ראביי ראזענבערג אין פראנט פון מיר טו קיפ היז העד היי און טו וואטש אראונד, הי איז אין א וואר זאון, און דאס איז צוגעקומען צו די הויפט פון די פאליס און איך הער מען האט אים געפייערט, כ'האב זיי געזאגט, וועל, אויב אזוי דארף איך גיין מיט א גאן אויך, אין אמעריקע איז אזא מין לאנד וואס מען קען נאך יעצט פייטן, איך פייט די גאנצע צייט אז מען האט מיך באליידיגט, בא'עוול'ט, משה דוד נידערמאן מיט סאקמער, קאקמער, און זיי זענען געווען בעסער מיט די פאליס ווי אונז, פארדעם האט מען געקענט וויקטעמייזען, וויקטעמס, אומשולדיגע קינדער, און אז רבי ראזנבערג האט עפעס געזאגט האט אים יעדער געמאכט ווי פארט אין אריין מיטן און מיט א קאר פארט ער אריין און דא עפעס איינער א סאקמער א קאקמער א שוואנץ א יונגע ראצערלע, ער רב נחום ציט אייך ארויף די הויזען משוגענע חזירים ס'האט איינער געזאגט א גוט ווארט כ'האב עס שוין אסאך מאל געזאגט און כ'מוז עס נאכאמאל זאגן כ'בין נישט אזוי ברוגז אויף היטלערן אויף די אידן וואס ער האט דערהארגעט ווי כ'בין ברוגז וועם ער האט איבערגעלאזט סאמהאו הי העד ע סעלעקטיוו סיסטעם אז די אלע שמוץ גארביטש די אלע חברה וואס זענען נישט ווערד גארנישט האט ער איבערגעלאזט, און די גוטע האט ער נעבעך אוועקגענומען. סאו האט ער געטון צוויי שלעכטע זאכן, איינס איז אז ער האט די גוטע אוועקגענומען, און איינס איז אז ער האט די סקאם אוו די ערט איבערגעלאזט. עניוועי, איך ארבעט נאך יעצט די גאנצע צייט מיט די פאליס, איך ארבעט, זאלסט וויסן, מ'האט מיך בא'עוול'ט, און סאטמאר האט געהאט די השפעה דא, און ביקאוז אוו דעט, די גאנצע קאמיוניטי געגאנגען אין דרערד, און איך בין נאך אלץ אן די ראן, איך בין נאך לוס, איך האב נאך נישט קיין פלאץ, איך האב נישט קיין פלאץ אין קיין שול אין ווילימסבורג, דרערדליגערס. סאקמער קאקמער משה דוד נידריקמאן ער נעמט גרויס געלט איבער צו ריזאונען, א הויז, בויט זיך פאלאצן אין מאנרא, שרייבט עס איבער אויפן זוהן'ס נאמען ווען מ'האט אים געכאפט, און דאס איז אונזערע פארשטייערס? שעים אן יו אל. טרעף מיך דא א יונגערמאן אין ירושלים און ער זאגט מיר אז פאריגע וואך האבן צו דיר גערעדט צוויי בחורים, זיי האבן דיר פארציילט אז דעם בחור וואס מ'האט געכאפט מיט א טעלעפאן און נאכדעם וואס מ'האט אים געכאפט מיט דעם טעלעפאן האט מען אים געגעבן די הארמאן נידלס. בקיצור ס'וואקסט אים שוין ברוך השם בריסטן, יא גער גייט אונטער, דיס גארביטש העז טו סטאפ, די גארביטש העז טו סטאפ, ענד איטס גאנא סטאפ, טרעף מיך יעצט א אינגערמאן א גערער און ער זאגט מיר אים האט מען געזאגט נאך יארן צוריק נחום ראזענבערג, די גרעסטע מניוול די גרעסטע שייגעץ, בקיצור איך בין געווען אין גער די גרעסטע מניוול און די גרעסטע שייגעץ, דערציילט ער מיר א מעשה אז זיין ברודער טאר מיך נישט אויסהערן און למעשה האט ער נישט געוויסט איז ער אוועק געפארן מיט זיין ווייב אויף וועקעישן און האט איבערגעלאזט צוויי קינדער ביי עפעס א רב וואס זי איז א מקוה אידענע און זיי האבן נישט קיין קינדער, ענד געס וואט? הא! זיי זענען אהיים געקומען און ס'איז געווען א שערוריה נוראה. ער זאגט מיר איך ווייס נישט, דער עולם האט זיך אויך פארלייגט, איר זענט דאך אזא ערליכער, איר זענט די צדיק הדור, ער זאגט מיר די אלע גערע רעבעס וואס אונז האמיר געקענט, אנגעהויבן פון בית ישראל, איז אזא צדיק ווי אייך נישט געווען. זאגט ער בית ישראל האט עס אויך פראבירט אבער האט נישט מצליח געווען, איר האט ברוך השם מצליח געווען. ער זאגט מיר איר האט נישט קיין השגה זיי האבן אפגעהארגעט דאס קינד און די רב האט גענומען א פליגער געזאגט פאר דעם איד איך פארקויף דיר מיין דירה פאר זייער ביליג א שיבוש און איך פאר מיך ציען אין א דארף און דארט איז ער געווארן א רב דארט האט ער געכאפט אנדערע וויקטעמס און ער זאגט די צוויי בחורים וואס האבן צו אייך גערעדט סטערסאנט זיי האבן געוויסט אלעס האבן זיי געוויסט אז זיי האבן געוויסט אז די צוויי בחורים האבן גערעדט ער ווייסט אלעס האט ער געוויסט ער זאגט אז איר ווייסט אפילו נישט יו העווענט גאט די סלייטעסט איידיע וואט קיינד אוו אימפעקט יו מעיק אן די סטריט און היינט אין גער זאגט מען אז איר זענט די צדיק הדור יעדער זאל אייך אויסהערן איר ווייסט ווייסט נישט וואס טוט זיך אין גערע ישיבות, מען הערט אייך אויס אינדערפרי און נאכמיטאג און ביינאכט. און האט מען געזאגט זיין נאמען אויכעט, מען שעמט זיך שוין היינט נישט מיט א נאמען, און די גערע די גאנצע גערע סיסטעם מוז זיך אויך טשענדזשן, קען נישט געבן פאר א בחור הארמאנס, איז געווארן א מיידל, ס'וואקסט אים בריסט, האט ער גענומען א סעלפאון אין די הענט. ווען ער נעמט א סעלפאון אין די הענט געט מען אים פילן, און ווען ער נעמט א בחור צווישן די פיס טוט מען אים גארנישט טון, פארוואס? ווייל צניעות. שעים אן יו אלל! אונז זעמער אזוי סקרוד אפ אז אונז ווייסמיר אפילו נישט. דער אינגערמאן אליין זאגט מיר פון גער ווערט מען דאך נישט געוואויר גארנישט אבער איך זאג אייך סאיז נישט דא א בחור וואס ער ווייסט נישט ווער איר זענט און ס'ווייסט נישט וואט יו סטענד פאר און יעדער ווייסט זיך היינט צו וואטשן און דאס אז גערער רעבע דער אלטער האט אויסגעלערנט אז מ'זאל נישט אריינגיין אין א בחורים'ס רום דאס האט מען שוין אלץ געוואוסט אבער דאס אז מ'טאר נישט גיין צו א ברודער און מ'טאר נישט גיין צו א שוועסטער און מ'טאר נישט איבערלאזן א קינד אפילו יענער איז אן אלטער איד א רב און זי איז א מקווה אידענע טאר מען נישט איבערלאזן א קינד אווער די וויקענד ווייל

לעקטשערס, האבן זיי געבעטן זיך אז מ'זאל נישט מ'זאל זיי נישט קענען טון שידוכים, האב איך זיי מסביר געווען, היינט לויפן מיר אונז נאך די חזירים, נישט די חזירים גייען אונז נאכלויפן, ווי גאנע סטאפ דיס, זיך איבערגעבעטן, זיי האבן עס נישט געוואלט, זיי האבן נישט געמיינט, זיי האבן יא געמיינט, זיי האבן נישט געמיינט, העי, הו קעירס, יו טינק איי קעיר? איי דאנט איווען קעיר, כ'האב געוואלט אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, וויר נאט היער פאר דיס גארביטש ענימאר, ווי סאפערד וויט דיס גארביטש טו מעני יערס.

נישט. הערטס אויף מיט ענקערע משוגענע זאכן, די תורה קדושה זאל מיין לייב פיליפ שטופט אריין זיין שוואגער אין די מחילה אריין, מיין שוואגער האט נישט דערלעבט צו זיין זעכציג ווייל דאס איז כרת, און ער רעדט פון תורה קדושה תורה וואס תורה קדושה אז ס'איז דא תורה קדושה דאך איז דא פאר דיר אויך, דו האסט אפאר צורודערטע יונגלעך פון ווילימסבורג צו פון בארא פארק וואס מ'האט זיי מאלעסטעט זיי זיי שרייען.

ס'איז דער פורים רב גייט דא. עי כ'האב זיי געזאגט סטאפ די גארביטש, אונז לויפן היינט נאך יעדן חזיר און יעדער וואס ער פראטעקט די חזירים און יעדער ווער ס'שלאגט זיך מיט מענטשן וואס זיי טוען פראטעקטן די קינדער און דעטס איט. און אז דו ווילסט נישט דיין טאטע זאל באקומען די ווידיאוס וואס דו טוסט דא אינמיטן די גאס און דו ווילסט נישט ער זאל קריגן א הקדמה פון מיר וואס דו טוסט, זאלסטו גיין געזונטערהייט אריין אין ישיבה אדער פאר אהיים און זוך דיר א דזשאב אין ניו יארק, דעטס איט. זיצן זיך אן די בחורים, זיי לערנען נישט קיין ווארט, זיי דרייען זיך אין די גאס, די בעסטע צייט, די בעסטע יארן וואס זיי האבן, משוגע מיט האר, טוען גארנישט קאנסטראקטיוו, און אלל אוו א סאדען קומט אהיים, ער לערנט אין מירער ישיבה, יא אין מיר האט ער געלערנט, האב איך אים דערציילט, איך האב געטראפן אמאל א בחור, זאגט ער, ער לערנט אין מיר, זאג איך אים, טאקע? גוט ווייל איך וויל וויסן ווייל מיין זון לערנט אויך דארט, איך וויל זאלסט מיך צופירן צו דעם חלק ווי ער לערנט, זאגט ער, איך וועל דיר זאגן די אמת, איך בין שוין דא צוויי יאר, איך האב נישט געטראפן ברוך השם א צימער ווי איינצושטיין, אלעס האב איך, נאר איין זאך האב איך נאכנישט פונקטליך, איך ווייס נישט פונקטליך ווי די ישיבה איז, דערווייל בין איך נאכנישט אנגעקומען דארטן, איך האף איך וועל אנקומען ביז א יאר צוויי, האב איך אפגעקאלט זיין טאטן, זיין טאטע האט אים אהיימגענומען און חתונה געמאכט. ס'שטייט ושברתי את גאון עזכם. כ'וועל צוברעכן ענקער שטאלצקייט, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א מורא'דיגע זאך, ביז יעצט האט מען געלעבט דא אין מדינת ישראל מיט שטאלצקייט, מ'האט נישט מורא געהאט, מ'האט נישט, מ'האט נישט מורא געהאט, געקומען די אראבערס האבן זיך צולאזט ווי משוגע, גיי איך דא אין די גאס אין בית שמש איז דא א מפעל תעשייה מערב, ס'טייטש אזא קאמפלעקס אין ביזנעס מערב, ס'איז דא עפעס צוויי דריי. והמצב, המצב זה ככה, שיש מלמדים, יש מ... תשמע, יש מלמדים שמשתוללים בקטינים, אחר כך זורקים אותם. חחחחחחחח. דער אייבערשטער פירט צו גוט, דער אייבערשטער פירט צו גוט. שטייען דא מענטשן, זיי געבן צעטלעך קעגן אינטערנעט. זאג איך זיי, כ'נעם עס נישט, ווייל איך בין א גרויסער חסיד פון אינטערנעט, כ'קען עס אויסנוצן אויף צום גוטן נאך. זאגט ער מיר, אלע רבנים. זאג איך, איך בין אויך א רב. איך בין נאר א רב וואס כ'האב מיך נישט געוואלט מחייב זיין צו א קהילה, אבער ווען איינער איז זיך מחייב צו א קהילה און איז נישט ביזי טווענטי פאר סעווען צו טון פאר זיין קהילה, און נישט טוט דער אייבערשטער נאכדעם און ער געבט אים אזאלעכע מכות אזוי ווי די עשרה הרוגי מלכות, ער נעמט זיי מען זאל זיי הרג'נען מיט מיתות משונות, אזוי שטייט אין די מדרש און אין די גמרא, ווען רבי ישמעאל כהן גדול האט געוויינט צו רבי שמעון בן גמליאל פארוואס הרג'עט מען אונז ווי רוצחים, זאגט ער וואס הארט דיך, אין א מינוט ארום וועסטו זיין אין גן עדן, זאגט ער ניין אבער פארוואס זעמער אונז רוצחים? זיך אז מען טריט אונז אזוי ווי מגלה עריות און מחללי שבת, זאגט ער אפשר איז אמאל געקומען א פרוי און דו האסט זיך געלאזט ווארטן ביז דו האסט איר געענטפערט דאס וואס דא טוט זיך, איך האב מורא'דיגע זאך, ס'האט געדארפט זיין מיין טאטנ'ס יארצייט פאר א יאר און מען האט מיך גערופן אויף א מקווה, צוויי וואכן נאכדעם האט געדארפט זיין מיין טאטנ'ס יארצייט האבן די משפחה געזאגט ביסט משוגע צוויי וואכן פארדעם פארסטו אוועק, זאג איך אים זארג דיך נישט איך בין א שליח ציבור און אז כ'וועל נישט פארן עט דער אייבערשטער האבן זיינע וועגן וויאזוי מיך. חלילה אפצושטעלן, איך פאר און איך וועל מיך יוצא זיין, כ'וועל גיין אויף מיין זיידנ'ס מצבה, דא ווי מיין זיידע ליגט אויפן הר הזיתים, און מיין טאטע האט געהייסן נאך אים, משה צבי בן מנחם נחום, זיין טאטע האט געהייסן אזוי, און זיין זיידע, און וואס האט דער אייבערשטער געהאלפן אז דעמאלטס האמיר געטראפן אז לעבן אים ליגט א פרוי, ס'האט מיר זייער וויי געטון, יוטא עלקע, האמיר נישט קיינעם אין די משפחה יוטא עלקע, ס'מוז זיין עפעס א פרעמדע פרוי, און ווייסט וואס האט זיך אויסגעלאזט, אז ס'איז גאר זיין מאמע. איינער פון די משפחה האט עס נאכגעקוקט און זיי האבן געטראפן א בריוו וואס וויזשניצער כולל האט געשריבן אז זיי שיקן פאר די אלמנה יוטא עלקע דרימער, אמה של ר' מנחם נחום. זעמיר געגאנגען גראד צו די חברה קדישא צו האט עץ אזא פרוי יוטא עלקע דרימער, זאגן זיי זיכער. זי ליגט לעבן ר' מנחם נחום. דעמאלטס האט מען ערשט פארשטאנען פארוואס אז ער איז געווען אין וויזשניצער כולל און זיין ווייב ליגט דארט, פארוואס האט ער זיך געלייגט דא עפעס ביי די מעורבים, מעורבים מיינט פון אלע קהילות, דערווייל ער האט זיך געוואלט לייגן לעבן זיין מאמען, און דאס האט אונז דער אייבישטער באצאלט, ווייל איך האב געזאגט איך גיי נישט צו מיין טאטנס מצבה, ווייל די מקווה איז ביי מיר וויכטיגער. האב איך אים געזאגט, וועגן דעם האב איך מיך נישט אונטערגעווארפן אונטער א קהילה, אבער איך בין א רב פונקט ווי יעדער רב, איך האב א התרת הוראה, און איך ווייס באמת נישט וואס מען וויל, און איך זאג דיר אז. לאנג ביפאר ס'איז נאך געווען די אינטערנעט האט מען שוין ארויסגעקאפעט קינדער וואס מ'האט זיי מאלעסטעד, און נאכדעם וואס מ'האט זיי מאלעסטעד האט מען זיי געשיקט אין די גאס. ס'איז דא א שיינע בילד זאג איך אים ווי אויף א סקול באס זיצן קינדער, אראפגעפארענע, און זיי זאגן פארן ראש ישיבה הא הא דו האסט אונז געוואלט מאלעסטן ארויסווארפן, אונז זיצט מיר אויף דיין באס און דו זיצט יעצט אין די תפיסה. דעטס איט, גענדיגט. קיץ האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן איז אוועקגעגאנגען. כ'האב ענק געזאגט, היינט שרייען מיר אונז נאך פאר אלע חזירים, אונז האמיר נישט קיין מורא. הרב קניבסקי, שאמעווסקי, באדעווסקי, טארארעפצקי, די אלע זענען נישט ריעליסטיק. די אלע ווייסן שוין מ'ווארפט ארויס טויזענטער קינדער. קיינער נישט אריינגעגאנגען וויינען צו זיי. דאס איז דער חורבן. די אלע מיינען אז ס'גוט, ס'פארט, ס'דא ישיבות, תלמוד תורה'ס, ס'דא מחללי שבתים ווייסן זיי נישט, ס'דא מגלה עריות ווייסן זיי נישט, ס'דא צענליגע קינדער וואס האבן חתונה מיט אראבער, ס'דא בחורים וואס נעמען אראבישע שיקסעס, ס'איז דא אראבערס וואס נעמען אידישע מיידלעך, ס'איז א שרעק וואס גייט דא פאר, זיצן זיי באהאלטן אין זייער ד' אמות של הלכה, און זיי מוזן זאגן וואס איז די פראבלעם פונעם דור, דער אינטערנעט, אינטערוועש, דאס איז די פראבלעם, מ'האט אויפגעהויבן די קינדער'ס אינטערוועש, די אינטערהויזן, מיט די מיידלעך'ס בוטשיס, און מ'האט מיט זיי געוואוינט, און אינטערעסאנט אמאל פלעגט מען דיר געבן שלעק אויכעט, היינט קיינער טאטשט דיך נישט אן, יעדער ווייסט ס'איז פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך. כ'וויל רעדן פון צוויי מעשות וואס איז יעצט געשעהן, איין מעשה איז געשעהן, אז ס'איז דא איינער מענדל אילאוויטש, ער איז געפארן פון זובאדי דוביי, און ער האט מיטגעטראגן צוויי טרייפענע פאונס, נו, די רבנים האבן דאך עס גע'אסר'ט, וואסע רעכט האסטו צו טראגן צוויי טרייפענע פאונס? האסט געקויפט דארט מסתם ביליג, ס'הייסט? איי די רבנים זאגן ס'איז אסור? ס'איז דא עפעס א נייער רב דונר, א נייער שטערן? א כוכב חדש, כ'האף ס'איז נישט דער שייגעץ אברהם דוד דונר וואס האט געהייסן מיט יארן צוריק אז מען זאל מיט מאיר פויזן נישט האבן קיין שייכות ווייל זיין ניעס איז געווארן גערעיפט דורך א חסיד וואס דאוונט ביי אים אין שול און ער האט געזאגט אז מאיר פויזן זאל איר הייסן ארויסגיין פון קאורט און ער האט געטענה'ט מאיר פויזן איך האב מיט איר גארנישט. דערפאר הי וואונד אפ אין ארץ ישראל. יא ס'איז שמוץ.

זיי האבן עס געעפנט און ס'איז געווען דראגס, העווי דראגס, איז למעשה האבן זיי אים איינגעשפארט און ער גייט באקומען טויט שטראף, זיי גייען אים הרג'נען. די שאלה איז ווי אונז זעמער מחיוב פאר אזא מענטש זיך אויסצושטרעקן די לעצטע פעני און צו טון עסקנות און זאל מיר מאכן זיכער אז ער גייט נישט זיצן און אזוי ווייטער, דאס איז די שאלה. וויפיל זעמער אונז משעובד פאר אזא מענטש? אפשר זאל מען אים לאזן הרג'נען? וועט איינער שרייען, יא, וואס איז דיינס א משפחה? העי, איך בין נישט אינטערעסירט יעצט וואס איז מיינס א משפחה צו דיינס א משפחה. איך בין אינטערעסירט וואס די הלכה זאגט פאר א מענטש וואס ער טוט אזאלעכע זאכן, וואס ער טוט לייגן אין סכנה גאנץ כלל ישראל. כלל ישראל גייט יעצט אין סכנה. אונז באקומען א נאמען ווי די גרעסטע גענגסטערס, די גרעסטע שווארץ הענדלערס, ווען די מען זעהט א חסידיש אינגערמאן וואלק דורך, און שליח קום אן אויף ארץ ישראל, מען זעהט א חסידיש אינגערמאן וואלק דורך, א פרייען וועט מען נישט הייסן זאל דורך לייגן די פעקלעך, פאר א פרומעם הייסט מען יא ער זאל דורך לייגן די פעקלעך, פארוואס סאם האו האמער אונז אזא נאמען ווי שווערצערס, ווי לאו לייפס, אונז זעמער מחיוב דאס צו טאלערעטן און נאך יענעם צו געבן געלט, און דאס האב איך אים געטענה'ט, עטס פרייטס ענק אזוי, רובאשקין, רובאשקין, רובאשקין איז א גנב. ער איז א וועלטס גנב. נישט דא קיין שום ריזען פארוואס מ'זאל זיך פרייען מיט זיין שמחה. דער איז נאו ריזען פאר איט. און בעיסיקלי וואס דאס ווייזט פארן גוי אז דער איד לאכט פון דינא דמלכותא דינא. דאס אלעס וואס ס'ווייזט, א גרויסע גליק מ'האט אים ארויסגעלאזט. א גרויסער גליק, ער האט נישט געדארפט גנב'ענען וואלט מען אים נישט איינגעשפארט. יעצט גייט זיך אנהייבן א מעשה, צו דאס וואס עס שטייט לא תעמוד על דם רעך, אין אזא פאל ווי דער אילעוויטש וואס האט גע'גנב'עט, צו מ'וויל אים גיין הרג'ענען, צו אונז זעמער מחיוב אים צו גיין אויסצולייזן, צו אונז זעמער מחיוב צו גיין געבן א מיליאן צוויי און דריי, ווייל זיי ווילן דאך אים נישט הרג'ענען, זיי מיינען דאך נאר אפאר מיליאן דאלער. צו אונז זעמער מחיוב דאס צו טוהן צו אונז זעמער נישט מחיוב דאס צו טוהן. ווען הייבט זיך אן דער חיוב פון לא תעמוד על דם רעך צו נישט, ווען ס'איז דא איינער וואס מ'וויל אים איינזעצן איז שייך לא תעמוד על דם רעך איז לאמיר פארשטיין מ'האט איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן האב מיר גערעיזט אפאר הונדערט טויזענט דאלער צו אפאר מיליאן דאלער אונז זעמער מחיוב דאס צו טוהן? מ'האט דאך אים איינגעזעצט פאר א ווערי גוד ריזען. מען האט אים איינגעזעצט טו קיפ הים אף די סטריט ער זאל נישט מטמא זיין מער פרויען מיט מיט מיידלעך, און דא שטעלט זיך יעצט א שאלה, ווי ווייט זעמער אונז מחיוב זיך צו צובייגן און צו צוברעכן דעם רוקן פאר יעדן חזיר פאר יעדן מנוול פאר יעדן גנב און פאר יעדע מענטש וואס ער טוט אבסטראקטן דזשאסטעס? דעטס וואט ווי העוו טו נאו. יעצט אז מ'עט דעם אילאוויטש וועלן איינזעצן עט ער זיצן, פיין, אבער אז מען וועט אים וועלן געבן לעקטריק טשעיר, זיי ווילן אים הרג'ענען. יא, נו, לאמיר פארשטיין, קען מען זיך אנלייגן אויף כלל ישראל מיט יעדע נארישקייט? ס'דאך אנבעליוועבל! יעצט, אין די זעלבע צייט מען זעט ס'געשעהט, און ס'געשעהט יעדן טאג, און מ'האט שוין געכאפט, ס'איז געווען איינער וואס מ'האט אים געכאפט, איך געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, מ'האט אים איינגעזעצט ערגעץ אין באליוויע צו ווי, ער האט געוואלט איינפלאנצן דראגס,

שום שייכות מיט די אידן וואס זיי טוען דאס, און דזשאסט ביקאז ער איז אוט ספאוקען און אוט סטענדינג ווייל ער איז א איד, סינס דערקענט מען גראד ער איז א איד, דאז דעט מין אז אונז דארף מען ליידן פאר דעם? אונז דארף מיר זאגן ניין אונז האמיר מיט דעם גארנישט, אונז דארף מיר זאגן אונז זעמיר מוחה, אזוי ווי אונז האמיר מוחה געווען קעגן מדינת ישראל, זעה נישט וואס דאס איז אנדערש ווי די מדינת ישראל, וואס איז די מדינת ישראל דען א גרעסער עבירה ווי דאס? מדינת ישראל, עס איז שלא יעלו בחומה, כ'האב שוין דאס אלעס מסביר געווען, ס'איז אלעס הייליגע זאכן, און דאס איז זאכן וואס מען דארף אויף דעם מוחה זיין, און מען דארף מסביר זיין, זעמער נישט געקומען דא יעלו בחומה, מען האט אונז ארויסגעווארפן פון יוראפ, מען האט נישט געהאט ווי צו גיין, האט מען דא געלאנדעט, מען האט אונז דא געגעבן א פלאץ, אבער צו גיין נעמען און כאפן גניבות און און דורכשווערצן גרעניצן, איי מין דאס איז רידיקולעס, אונז דארף מען זאגן אונז האבן נישט קיין שייכות מיט זיי, און ביז ווילאנג אונז טוהן מיר נישט דאס זעמער אונז נישט יוצא כלפי שמים און כלפי אונז אליינס, מען וועט אונז נאכאמאל און נאכאמאל ארויסטראגן אזוי ווי מען האט אונז ארויסגעטראגן פון יוראפ, וואטש אז מען וועט אונז ארויסטראגן, אונז פיר מיר זיך אויף ווי די ארגסטע כלבים, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די יוגענט, מען דארף אנהייבן צו לערנען מען טאר נישט גנב'נען און מען טאר נישט מאכן קיין חילול השם, ס'איז אמת אונז קומען פון זייער א שלעכט פלאץ, אונז קומען פון יוראפ ווי מען האט אונז גערוידעפט, מען האט אונז געוואלט מעביר זיין על הדת, במילא זעמער אונז צוגעוואוינט אז מ'האט געמוזט באהאלטן, מ'האט געמוזט זאגן ליגנט, די גאנצע זאך וועגן מסירה וואס איז אזוי הארב געווען אלע יארן איז אויכעט נאר הארב געווען וועגן דעם ווייל פלעגן זיין אפאר מענטשן און זיי פלעגן איבערגעבן פאר די גאווערמענט יעדער איד וואס ער פארמאגט, ווייל אין שול האט מען דאך געוואוסט וואס יעדער איד פארמאגט האט ער געגאנגען און ער האט עס איבערגעגעבן. במילא האט מען געוואוסט וויאזוי צו טעקסן דעם עולם. דאס איז געווען די הארבקייט פון מסירה וואו מ'האט אוועקגעגעבן אידישע רכוש פאר די גוים. איז נאר וועגן דעם איז עס געווען הארב, און וועגן דעם האט מען ארויסגעגעבן חרמות אויף דעם מיט אנדערע זאכן, און ס'איז דאך געווען ממש מורידין ולא מעלין. יא, פארשטייטס. אבער למעשה אונז, דאס וואס אונז האמיר געטון, האמיר דא גענומען יעלו בחומה, מ'מאכט גאנצע פראטעסטס. די יעלו בחומה זענען מיר נישט געקומען יעלו בחומה. נאו וועי! מען האט אונז ארויסגעווארפן, מען האט נישט געהאט וואו צו גיין, ס'זענען געקומען שיפן און זיי האבן ערלעדיגט אז מען זאל פארן אויף פאלעסטיין, אבער דאס צו גיין נעמען בשאט נפש אריבערגיין יענעמס א גרעניץ און אנמאכן א שמוץ פאר גאנץ כלל ישראל, צו אזאלכע געגנטן וואו ס'איז בכלל נישט דא קיין אידן און ס'איז שוין דא א חילול השם וואס דער איד טוט, און מען דארף אנהייבן צו לערנען דאס אין די חדרים, ווייל דאס וואס מען האט אונז געלערנט אין דער אלטער היים אז מען טאר נישט אויסזאגן פאר די רעגירונג און די אלע זאכן, דאס איז געווען ווייל מען האט אונז גערוידעפט, היינט רוידעפט דיך קיינער נישט. און במילא קיינער רודפ'ט דיך נישט, ביסטו מחיוב איינצוהאלטן דינא דמלכותא דינא וועדער יו לייק איט אר נאט, ס'געפעלט דיר נישט גיי ווייטער, און וויזולאנג אונז האמיר נישט טשענדזשען אונזער אינפראסטראקטשער, דעם גאנצן סיסטעם וויאזוי מ'דארף לעבן צווישן גוים, איז בעיסיקלי מאכן מיר אן א חילול השם פאר גאנץ כלל ישראל. חילול השם איז נישט נאר פאר א איד, ס'איז פאר גאנץ כלל ישראל איבער די גאנצע וועלט, און מען טאר נישט זאגן, איך מיין דער דער דייטשער האט געשריגן דער שמוציגער יודע, ער האט עס געשריגן ווייל ער איז געווען אן אנטיסעמיט, אבער ווען דער גוי זאל היינט שרייען, למשל אין דובאי צו ווי זאל מען שרייען דער שמוציגער יודע, איך וועל עס פארשטיין זייער גוט, דו ברענגסט אריין דראגס, די גאנצע וועלט, רוב וועלט האלט אז מיט דעם וואס מען ברענגט אריין דראגס, דאס איז די גרעסטע פארברעך וואס מען קען טון, ווייל מען סאמט אפ די יוגנט, דאס איז וואס מען טוט, מען נעמט די יוגנט און מען סאמט זיי נעבעך אפ, קיינער, נאובאדי ריעלי לייקס איט, איז במילא טוסטו א גרויסע פארברעך כלפי יומעניטי, כלפי מענטשהייט, כלפי דעם גוי, און אז ער זעט אז דו פארסאמסט אפ זיינע יוגנט ווערט ער זייער ברוגז. און ער האט אלע רעכטן צו ווערן ברוגז, און דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, ווי נעמסטו זאלסט פארדינען אפאר טאלער באגראבסטו יונגע מענטשן, ווי העוו טו סטארט טיטשינג די יוגנט, אין יעדע ישיבה איז דא א האלבע שעה צו א דרייפערטל שעה וואס מען לערנט מוסר, כ'האלט א יעדן טאג ווען מען עפנט אויף יעדן חדר אין יעדן מיידל סקול אין יעדע ישיבה אין יעדע ישיבה קטנה, זאל מען לערנען קודם פֿופֿצן מינוט האו טו ביהעיוו אלץ א איד, דו האסט מער אבליגעישאנס ווי דער גוי, דאס איז קלאר, סאו יו העוו טו סטארט טו לערן האו טו ביהעיוו אלץ א איד. און איך הער אפט, איך בין אן אמעריקען, איך האב אלע רעכטן, שור, דו האסט אלע רעכטן, קענסט ווערן פון א יונגל א מיידל, פון א מיידל א יונגל, קענסט אלעס טון מיט דיר וואס דו ווילסט, אויך נישט רילי, ווייל אז ס'ווערט א חילול השם אויפן כלל ישראל. אבער אז דו טוסט עס, טוסט פאר דיר, אבער דו קענסט נישט גיין בא'גנב'ענען יענעם, דו קענסט נישט גיין אריינברענגען די שווערצטע זאכן. דער מהר"ם ראטענבערג איז געשטארבן אין תפיסה, געלעגן דארטן א לאנגע צייט ביז מ'האט אים געקענט באגראבן, ער איז געשטארבן אין תפיסה ווייל מ'פלעגט כאפן א רב און אן אנשי ציבור און מ'האט געבעטן גרויס געלט פון אידן, האט דער מהר"ם ראטענבערג געזאגט אז מארגן וועט מען כאפן נאך איינעם און נאך איינעם לייזטס מיך נישט אויס, כ'וועל שטארבן אין תפיסה. און ער האט געשריבן די תשובות פון מהר"ם ראטענבערג שרייבט ער אסאך מאל איך זיץ. דא, און ער שרייבט די נומער פון די תפיסה ווי ער איז געזעסן, און דארט האט ער געשריבן תשובות. יעצט די שאלה איז צו מען זאל לאזן אזא מין אינגערמאן מען זאל אים טאקע הענגען און יעדער זאל זעהן אז מען קען זיך נישט מער ארומשפילן, אפשר איז דאס די אישו? איך ווייס שוין דא נישט, אין דעם קען איך מיך נישט שטעלן צו פסק'נען, ווייל דאס איז דיני נפשות. און ס'איז נישט קיין הלכה'ס מקוואות וואס מען האט איבערגע'חזר'ט אפאר מאל, ס'איז א מורא'דיגע שיקול הדעת וואס מען דארף טראגן, און ס'איז זייער שווער אויף אזא זאך צו רעגירן, אבער סאמטינג העז טו בי דאן, מעידזשער טשעינדזשעס העוו טו בי דאן, ווייל ס'קען נישט אזוי אנגיין ווייטער. יעצט אזוי ווי ביי יעדע אידישע הלכה איז דאך דא זיי אוסרים וזיי מתירים, זיי וואס זיי האלטן מען מעג יא, מען טאר נישט, מען מוז אים יא לאזן הרג'נען און נישט, און דער אמת איז אז מען געט זיך א קוק וויאזוי לעבט יעדער, כ'וויל אז יעדער זאל אהער נעמען זיין בלעטל און קוקן אויף די טעקס לאוס צו ער האט אמאל באצאלט אין זיין לעבן טעקס, און וויפיל ער האט גע'גנב'ט פון פוד סטעמפס מעדיקעיד און די אלע זאכן, סאו בעיסיקלי קיינער איז נישט ריין פון דעם, ממילא קיינער איז נישט ריין, איז פארוואס זאל מען לאזן יענעם מען זאל אים הארגענען ווייל ער האט געוואלט שווערצן? ווייל ס'ווערט א גרויסע חילול השם, ווען מ'כאפט איינעם מיט טעקס פראוד איז אויך א חילול השם. סאו די טרוט אוו די מעטער איז, ס'איז זייער א שווערע הלכה צו פסק'ענען, ווייל אז מ'איז שוקל אלע צדדים ווי דער רב וואס ער גייט פסק'ענען, ער אליין לעבט דאך אויכעט מיט סעקשאן עיט, און ער לעבט מיט פייוו או וואנס וואס ער נעמט עס אראפ פון די טעקס, און ער רעדט איין דעם עולם אז ער האט א שול, דערווייל האט ער גארנישט, פארשטייסט? און יעדער ראביי באקומט עפעס צוויי א האלב טויזענט דאלער וואס ער קען אראפנעמען און ווייל ער נוצט איינע פון זיינע צימערן פאר אן אפיס, די אלע באלאוניס קען מען דאך, דאס איז דאך אלס ליגנט. סאו ווייל מ'האט יענעם נישט געכאפט איז פשט אז דער זאל באצאלן מיטן לעבן, דער אינדיע דער איד וואס האט געמאכט דעם שווערצעריי אים זאל מען הרג'ענען און אלע רבנים וועלן קענען זיצן און ווייטער טון וואס זיי ווילן. כ'מיין אונז ווייסט מיר דאך אלע די אלע צדקות פון גאנץ כלל ישראל אלעס גייט אז מ'געט צוריק געלט, איינער געט פאר סאטמאר א דאנעישן צוויי הונדערט, צו דרײַ הונדערט טויזענט דאלער מען געט פאר די מקווה יו עס עי געט מען די גרויסע געלטער עס גייט צוריק אונטערן טיש גייט צוריק רוב געלט ס'איז א גרויסע פאוערפול ארגענעזעישאן וואס ס'דרייט מיט מיליאנען קען ער צוריק געבן אסאך געלט דעטס אלל איט איז און דער גוי טוט אויך די זעלבע עטס מיינט'ס אז דער גוי ארבעט נישט אויפן זעלבן נוסח אלע זייערע צדקות איז נישט די זעלבע איטס אלל אווער די סעים סאו וועט מען כאפן א איד מ'וועט אים הרג'נען וואס איז דער איד מער שולדיג ווי דער רב? כאפ דעם רב און הרג'ע אים אויכעט ווייל ער גנב'עט. בכלל ס'איז דא א היתר אויף הברחת המכס פונעם תניא, אבער דארט וואו ס'איז דא א חילול השם ווייס איך נישט צו ס'איז א היתר, ווייל דער תניא טענה'ט אז זיי האבן נאך נישט קונה געווען, ס'איז א זאך וואס זיי ווילן פון דיר נעמען, אבער נישט וואו ס'איז דא א חילול השם. אבער דא ביי דראגס איז אז אויב די רעגירונג האט מחליט געווען אז מען טאר דאס נישט האנדלען מיט דעם, איז אזוי ווי זיי האבן מחליט געווען מען טאר נישט האבן א גאן אדער א מעסער אין א רשות הרבים, ווייל דו קענסט הרג'נען איינעם.